א גוטן אוונט, היינט איז מיטוואך ביינאכט און סגייט ארויף קומען א שיעור פון צוויי שעה, און מארגן וועט אי"ה ארויף קומען א פופצען מינוטעדיגע שיעור וואס האט זיך אפגעשפילט מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש, נאר עס איז דא אן עמורדזשענסי ברעיקינג ניוז וואס איך מוז עס שערן מיטן עולם. עס איז געווען היינט א מיטינג ביי טשארלס היינס אין אפיס, מען האט זייער שטארק געארבעט אז מען זאל ברוך מרדכי'ן מאכן א דיעל, און מען האט איהם שוין געזאגט, כ'וויל נישט זאגן ווער, ווייל איך טאר נישט אלעס פארציילן, האט אים געזאגט מיסטער היינס, אויב דו ווילסט אויסהאלטן ביז דזשעניוארי אין דיין אפיס זאלסטו קיין דיעל מיט אים נישט מאכן. בקיצור, ס'האט זיך אריבערגעדרייט דאס רעדל אינגאנצן, יעצט איז אריינגעקומען ברעיקינג ניוז אז די פעדערל גאווערנמענט וויל אז טשארלס היינס זאל טעסטיפייען נעקסטע וואך אין פראנט פון זיי, וועגן דעם קעיס פון פאלאק. ממש האט ער געטון קרימינאל. האט ער געזאגט ער קען נישט ער דארף זיך צוגרייטן צו די וואלן האט מען אים געזאגט פיין וואטש אן דער וואס איז דיין ערשטער מענטש אין דיין אפיס ווער ס'פירט אלעס ער וועט גיין נעקסטע וואך און דו וועסט קומען אין אוגוסט סאו עס קען נאך גאר זיין אז ער וועט גיין אינאיינעם מיט ברוך מרדכי'ן אויכעט נישט נאר ער האט אים נישט באפרייט ס'איז נישט דא קיין דיעל, ס'קען זיין ער וועט נאך זיצען לעבן אים, און טאמער איז ער א מנוול א חזיר קען זיין זיי וועלן זיך נאך טאטשען איינער דעם צווייטען, ברוך מרדכי איז צוויי און זעכציק, טשארלס היינס איז צוויי און זיבעציק, דאס איז ברעיקינג ניוז, סאו משה טעראריסט פרידמאן, כ'האב מורא אז דיין גאט פגר'ט, כ'האב מורא ער'ט דיך מיטשלעפן, טאמער ער איז קלוג וועט ער זאגן ער האט מיך פארפירט, אויף דיר משה פרידמאן. מ'האט אויך געטראפן א מיידל וואס מען האט איר טאטן געשאסן ווען זי איז געווען זיבן אכט יאר, זי איז היינט אלט עטליכע און צוואנציג, זעקס און צוואנציג יאר זוכט זי שוין איר טאטן, און מען האט יעצט געטראפן און מען האט איינגעזעצט ווער ס'האט אים געשאסן, עס גייט אלעס ארויסקומען, עס גייט ארויסקומען אין קראסנע תלמוד תורה וואס איז געשען, און אין כוונת הלב וואס איז געשען, און מען האפט אז ס'וועט ארויסקומען די קעיס פון דעם אין לאנג ביעטש אויכעט. זיי האבן מיך שוין געקאלט עטליכע מאל איך זאל זיי זאגן וויאזוי איך האב געוואוסט און איך האב אלץ געזאגט האב איך זיי געגעבן אלע אינפארמעישן, יעצט האב איך געזאגט גייטס מיט יענע מענטשן און סטרעיטנט'ס ענק אויס, מענטשן זאגן אז דער ראש ישיבה איז געלעגן אויפן בחור אויפן בעט, זיי האבן עס געזען פון די גלאז פון די פון די טיר. און נאכדעם אפאר מינוט דערויף האט מען אים געטראפן טויט פרייטאג צונאכטס און מיט א לעכט האט געברענט ביי זיין קאפ. ווי איז פרייטאג צונאכטס געקומען דארט א לעכט? נאר אזוי גייט עס, קודם איז מען מזנה און נאכדעם הרג'עט מען, וועגן דעם שטייט לא תרצח און לא תנאף. ס'די זעלבע אין עשרת הדיברות אויף די זעלבע זייט. עניוועי, זעהט זיך אויס אז טשארלס היינס איז אויף גרויסע צרות. ער איז אין א לאט אוו האט וואטער. ווייל דאס איז דאך נאר איין קעיס. יעצט איז ארויסגעקומען די קעיס פון נפתלי שלעזינגער, און עס איז ארויסגעקומען יעצט אין ווילעדזש וואויס נאך א קעיס פון א רציחה, וואס ער האט געהייערט דאס מיידל וואס האט נישט געוואלט טעסטיפייען, ער האט זי גאר געהייערט צו זיין אן עי די עי, און איר טאטע וואס ער איז א לויער האט געגעבן פאר אים א זעקס טויזנט דאלערדיגן דאנעישן, און א גוי ליגט טויט געשאסן קיינער ווייסט נישט פארוואס. ס'האט א איד אמאל געזאגט אז רעגן דעמאלטס גיסט, יעצט גיסט, סאו דאס איז ברעיקינג ניוז, ס'קען זיין אונז גיימער נאך האבן א די עי פאר די צייט, ס'קען זיין ער וועט נישט בלייבן אין זיין אפיס, ס'קען זיין ער וועט זיין א שותף מיט ברוך מרדכי'ן מערטש, מארגן אינדערפרי דאנערשטאג גייט זיין דער קעיס פון ברוך מרדכי'ן טרי טווענטי דזשעי סטריט. ס'כדאי יעדער זאל קומען אים צו זעהן לעסט לוקס אויפן חזר, ווייל נאכדעם וועט ער שוין נישט זיין אין די פרייע וועלט מער, ער האט נישט קיין דיעל און ער דארף צוריק גיין פאר פאר יערס, יעצט דאס איז דער עמורדזשענסי פאר מיטוואך נאכט, און יעצט וועט קומען נאכדעם א שיעור, און זייטס אלע געזונט. איי האופ טו סי יו אין קאורט טומארא. ביי ביי. רבותי ברעיקינג ניוז ברעיקינג ניוז ברעיקינג ניוז ס'צרות ווי א בארג נודעין אלל נעי אלל נודעין אלל. מ'קאלט מיך אפ פון ירושלים, א רב פון די עדה החרדית, א דיין, ער זאגט הרב נחום.

קיינער האט נישט געוויסט, איך האב געגעסן דערפון און עס איז געווען דעלישעס. האט ר' יודא בן בתירא אים געפרעגט, האט מען דיר געגעבן פונעם שוואנץ? מאליה, פונעם וויידל, פונעם שוואנץ? האט ער געזאגט, ניין. זאגט ער, הע הע, יענץ איז דאך די בעסטע חלק, דו חכם, גיי בעט פונעם שוואנץ. עניוועי, האט ער, איז ער געקומען אנדערע יאר אויף ירושלים. און ער האט געבעטן פונעם שוואנץ, האבן זיי זיך אראפגעזעהן דאס איז עפעס א גוי, זיי האבן עפעס געזעהן ס'איז פאני מיט אים, האבן זיי אים אנגעהויבן חוקר צו זיין, בקיצור האבן זיי געפרעגט ווער האט דיר געהייסן בעטן, זאגט ער וואס הייסט ר' יודא בן בתירא, האבן זיי פארשטאנען וואס דא גייט פאר, חכמי ירושלים זענען זיי געווען, און זיי האבן אים געהארגעט, יעצט איז דא א גאנצער תוס' פארוואס ר' יודא בן בתירא איז נישט געגאנגען עולה רגל זיין, ווייל ער איז געווען תוס' זאגט ימ ש, שמא ער איז געווען א זקן אדער א חולה. אויף דעם איז דא דער רמב"ם מיט א כסף משנה, עה רבותי ווען ס'איז נישט דא די פראבלעם מיט פעדאפיילס האב איך ענק וואס צו דרש'נען, טראסט מי. נאר וואס, די פעדאפיילס האבן איבערגענומען, איך האב פאר זיי דרך ארץ. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, זאגט מיר די רב ר' נחום, את באמעריקע מצודתך פרוסה עד ירושלים. האסט געמאכט א מאוומענט, יעדער רעדט פון סעקשועל אביוז, ס'דא א איד אין אמעריקע וואס ער הייסט חוסטער רבי, אונז האבן מיר צוויי חוסטער רבי'ס, מ'האט געלייגט איינעם אויף איין זייט בארא פארק איינעם אויף די צווייטע זייט ס'זאל זיך אויסבאלאנסן, ווען נישט וואלט גאנץ בארא פארק געלאפן און ס'וואלט איינגעזינקען אין די זייט, איך פאר אסאך מיט פליגערס ווייס איך טאמער איז ליידיג א פליגער צו צוטיילט מען די מענטשן אין פליגער, נישט אין דיין סיעט, זיי מוזן דאס אויסבאלאנסן ווייל ווען אלע מענטשן זאלן זיצן אויף איין זייט, עז העווי עז די עירפלעין איז, עטס לאכן, ס'מוז זיין געבאלאנסט. אפאר מענטשן קענען מאכן א דיפרענס. עניוועי. בקיצור, איז דער לייפער, ס'איז דא צוויי חוסטער רבי'ס, איינער הייסט לייפער איינער הייסט גינזבערג. נישט קיין חילוק. דער לייפער איז ר' שמעלקע לייפער. ער האט א ברודער אין ירושלים. ער גייט מיט סטראקעס אין די וואכן, און ער גייט מיט ווייסע זאקן אין די וואכן. נישט אויף איין פיס ווייס אויף איין פיס שווארץ, אויף ביידע. פיס ווייסע זאקן. ער איז א צדיק יסוד עולם. און וואס האט ער געטון? ער האט מכשיל געווען בחורים מיט משכב זכר, מיט אנדערע חטא הידוע'ס, מיט הוצאת זרע לבטלה. באמת, איך האב שוין געהערט אויף אים יארן צוריק. איינער האט מיר געזאגט ער האט אים אנגעהויבן פארצילען ראשית חכמה מיט אים אזוי וועגן מ'דארף זיין הייליג, און דער בחור איז געווען א בחור פון צוועלף דרייצן יאר. יענער האט עס מיר פארציילט. ער איז געווען זייער נאאיוו. ער האט אים געפרעגט, און וואס איז דאס פונקטליך, און וואס דאס הייסט הוצאת זרע לבטלה, און וואס דאס הייסט. א נואף ביד ער האט אים אלעס מסביר געווען, אבער נישט געזאגט נאר געטוהן, ער טוט עס אסאך זאגט מען, ער האט זעהר א שלעכטן נאמען, נאר וואס יעצט איז געקומען א מעשה, אזוי ווי נחום ראזענבערג האט א מנוול'ישן האטליין ער האט זיך גענומען רעדן האט זיך יעדער אנגעהויבן צו נעמען רעדן, האט ער מכשיל געווען א בחור און ער איז געלאפן צו די משטרה, ימח שמו דער בחור, ער ווייסט נישט מען טאר נישט גיין צו די ציונים ימח שמם. מ'דארף גיין צו די רבנים. קאלט מיך אפ א רב פון די עדה, א דיין, ער זאגט ר' נחום את בנציבין את בניו יארק בברוקלין ומצודתך פרוסה, זאג איך דעם רב אזוי, קודם כל, איך בין נישט אין ברוקלין, איך בין אין אוסטן טעקסאס, זאגט ער איר זענט אוסטנער רב? זאג איך ניין, איר באליידיגט מיך, איך בין טעקסאסער רב, איך בין נישט אוסטנער רב, ס'איז א קליין שטעטל, איך בין רב אויף גאנץ טעקסעס. זאגט ער מיר, אה יא? זאג איך אים, זיכער אזוי, וואס האט איר געמיינט? כ'האב נאך נישט קיין שול נאך ווי צו דאווענען, ווייל כ'האב נאך נישט קיין מנין שומרי שבת דארט, כ'האב שוין א מקווה אבער כ'האב נאך נישט קיין מנין, אבער אם ירצה השם, דער אייבערשטער וועט העלפן, הער אויס, היד השם תקצור? זאגט ער, איר זאלט וויסן. די עדה האלט שוין אין אויף א דרך אז איר זענט איר האט געראטעוועט דעם דור, זיי זענען שוין מסכים אז וואס איר האט געטון האט זיך קיינער נישט געטרויט צו טון, זאג איך אים ביי די וועי ווייסט ס'איז געווען אן אשת איש מיט א לאנג שווארץ שייטל וואס כ'האב מיט איר שפאצירט דעמאלטס פרייטאג אין זיבן יאר צוריק, ער ער האט זי נאך קיינמאל נישט אהער געברענגט דעם אשת איש דער. חיים ראובן דאווידאוויטש האט זי נאך קיינמאל נישט אהער געברענגט, מען דארף זי אהער ברענגען, מען דארף וויסן ווי איך האב אנגעהויבן מיט איר, צו אינמיטן די גאס, צו ביי איר אינדערהיים. איר זענט אזאלעכע לאו לייפס די עדה חרדית, איר הערט? איך וויל ענק עפעס זאגן, איך וויל אינגאנצן נישט געהערן צו ענק, קאלטס מיך נישט זאג איך דעם רב, איך ברויך נישט אייערע קאמפלימענטס, און פארטיג. דאס וואס איר זענט יעצט אנגעווייטיגט אז דאס איז איינער פון די, סופאוזינגלי פון די חשובסטע רבנים אין מאה שערים, זייט נישט אנגעווייטיגט, וואטש ענד סי, געטס עס נאך אפאר חדשים און מ'עט זען וועם נאך מ'עט איינזעצן. יעצט, טוביה הענדלער, מיט דיר וויל איך מיך דורכשמועסן אביסל, נישט קיין סאך, אביסל. דו ווייסט דאך אזוי, דו האסט געזאגט ברוך מרדכי'ן האט מען זיכער, האט זיכער גע, מכשיל געווען קינדער. נחמיה האט זיכער נישט מכשיל געווען. יעצט, וואס איז יעצט מיט דעם חוסטער רב פון ארץ ישראל, דער וואס'ט געוואוינט אין מאה שערים, ער האט מכשיל געווען קינדער צו נישט? דו האסט דאך א ידיעה אין די אלע זאכן. זאג אונז אויס דעם אמת, וואס ווייסטו פון חוסטער רב? יעצט, כ'האב געוואלט אויכעט זאגן אז ברוך מרדכי'ס קעיס קומט דאנערשטאג און כ'וויל קיינער זאל זיך נישט אנברענגען די צייט, כ'האב יעצט באקומען אינסייד אינפארמעישן אז מען געט נישט ברוך מרדכי'ן א דיעל, ער גייט צוריק פאר טרייעל. טשארלס היינס געט אים נישט קיין דיעל, סאו ס'א שאד ער זאל זיך אנברענגען די צייט, לאמיר עס מאכן א דאטום און א גוטן טאג. נעכטן זענען געווען ביי אים דרייסיג רבנים. כ'ווייס נישט פארוואס זענען געווען, קען זיין זיי האבן געוואלט אונטערשרייבן נאכאמאל דעם חרם, און קען זיין זיי האבן געוואלט אז טשארלס היינס זאל שרייבן גם אני מסכים לדברי הרבנים הגאונים צו נחום'ס חרם. כ'ווייס דאך נישט פונקטליך וואס דארט איז געווען, כ'על עס ערשט וויסן מסתם ביז א טאג ארום. און קען זיין זיי זענען בכלל נישט געגאנגען וועגן ברוך מרדכי, קען זיין זיי זענען געגאנגען פשוט ווייל זיי ווילן בעטן, אז זיי ווילן אים אינדארסן, און אזוי ווייטער קענען אנהאלטן. דעם אלטן טעקניק אז זיי נעמען דאס געלט און די דיעלס זאלן זיין ביי די רבנים אין שטוב נישט ביי טשארלס היינס אין אפיס. דער קאסובער האט געמוזט דער קאסובער חזר ער איז אויכעט א הגר המצרי שרגא הגר המצרי האט געמוזט אפשטעלן בויען זיין שול ער האט פארקויפט אויף פארטי ניינט סטריט ווייל די רבנים האבן אויפגעהערט צו געבן געלט האט ער געכאפט א ביליגערן לאט דער מענטש איז א חזר וואס די וועלט האט עס נישט געהערט מען האט גערעיפט א חסידיש מיידל אין בארא פארק און מען האט געוויסט ווער ס'האט עס געטון הרב סאזין האט עס געטון. איז ער געגאנגען דער משוגענער חזיר און ער האט געזאגט פארן דעטעקטיוו איך לאז דיך נישט רעדן מיטן מיידל ווייל ס'איז נישט צניעות. וואס ביי ענק האט געהייסן צניעות איז ממש א שרעק און א גרויל. איר זענט אלע א באנטש אוו דרערד ליגערס. דאס אלעס וואס איר זענט. עניוועי. סאו לאמיר צוריק קומען צו די מעשה אין ירושלים. ער זאגט מיר צו דאס איז פריסה. כ'האב נישט קיין מצידה, כ'האב נישט קיין פריסה, כ'האב אפילו נישט א שול ווי אריינצוגיין דאווענען. עניוועי. איז דער שמעלקע לייפער'ס ברודער חוסטער רבי, עס זענען דריי ברידער, דער האט אויך אמאל געוואוינט אין ניו יארק, אמאל געוואוינט אין בארא פארק, ער איז געווען אין באבוב איז ער געווען א מנהל, און ער האט דעמאלטס איז געווען די קינדער האבן געהאט די געים, די געים בויס, און ער האט נישט געלאזט מען זאל זיך שפילן דערמיט, און די קינדער פלעגן חוזק מאכן פון אים, זיי האבן אים גערופן. אן עקסטערמינעיטער, יא, עס איז געווען אזא געים, עקסטערמינעיטער. ער האט געזען אז אין ארץ ישראל איז די בעסטע פלאץ, איך האלט אויך אזוי, דער עולם שעלט מדינת ישראל, איך וויל זאגן דעם עולם, אלס ציונות שטאנדפונקט איז מדינת ישראל דאס ארגסטע פלאץ, אלס א מלחמה שטאנדפונקט איז עס אויך די מאוסט סכנה'דיגסטע פלאץ, אבער אלס פעדעפיליע איז עס דאס בעסטע פלאץ וואס איז דא, ס'איז ארץ כנען, כנען איז געווען זנות, כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען אשר אני נותן לכם, זאלט עטס נישט טון אזוי, זאלט עטס דאס נישט טון. דאס איז כנען, דאס איז נישט ארץ ישראל די בעסטע פלאץ, חזיר ראזענבוים הער איך איז א רעבע ר'האט פערציג פיפציג אידן דארט, אין איך זאג די אלע רעבעס וואס זענען דא אין אמעריקע, כ'האב געזאגט יעצט אויכעט פאר א רב וואס ר'האט דא נישט קיין מנין ער נעמט מיך אריין צו מנין אמאל ווען איך גיי צו מיין שיל, זאג איך אים די ביסט משוגע די טארסט דאך מיך נישט אריין נעמען. דו ווייסט דאך דעם אמת אז איך בין אין חרם. זאגט ער, אה, איך מאך א שבועה קיינעם נישט פארציילן. עטס איך וויל פארשטיין, איך בין נישט קלאר אין די גאנצע זאך. זאג איך דעם רב, וואס פארסטו נישט אויף ארץ ישראל? זאגט ער, אוי דו טיפש דו, ווייל איך האלט נישט ביים אנרירן קיין זכרים. די וואס זיך אריה דארט מצליח ווייל ס'איז ארץ כנען. זאגט ער מיר, נחום, ווען דו וועסט דארט פארן וועסטו אויך נישט האבן קיין מנין, דיך וועט מען פון דארט אויך ארויסעסן. זאג איך, ביסט גערעכט. און אויך געגאנגען אין די שטיבעלעך. אין זכרון משה, קומען דארט איינער פון די עדה החרדית און געקוקט אויף מיר אזוי האט מיך געוואלט דערהארגענען, זעה איך ווי איינער רופט אים צו און ער זאגט אים, מאך דיך ניט וויסנדיג, איר זעט דא דא א בלש? ס'איז געווען דארט א שומר וואס האט געוואטשט אויף מיר, ער האט געווארט ער זאל מיר עפעס טון, זאגט ער, הא, איר זעט דארט דא א בלש? איר קומען איינער דאווענען מיט כאקי הויזן מיט א קורץ העמד אריינקומען אין שול, און ס'איז אין די פראנט, ס'איז דארט דא א פאליש, נישט אין שול ממש, איך האב אויך געדאווענט אין די פראנט, ווייל כ'האב נישט געוואלט זיין אין שול, ווייל טאמער דאווען איך אין שול קען מען דאך מיר אנהאקן די ביינער, האט ער אנגעהויבן צו זאגן פאר יענעם. רוק דיך אוועק פון אים, רוק דיך אוועק! און ער איז טאקע אוועקגעגאנגען. זאגט ער, דו מיינסט ווייל ער איז געפארן אויף ארץ ישראל האט ער אן עולם? ווייל ער טוט מעשה זמרי און מעשה כנען האט ער דארט דאס פלאץ? אונז האמיר געשיקט אסאך מענטשן אויף ארץ ישראל שוין, זייער אסאך, חזירים, הוהוהו, אונז האמיר געשיקט דעם סקווערער רעבינ'ס גבאי, די צרה איז אז ער איז נישט געווארן א רבי, ער וואלט געדארפט זאגן איך בין סקווערער רבי, אזא צדיק ווי סקווערער רבי איז ער, און דער סקווערער רבי איז אזא צדיק ווי ער. זאל זיך רופן סקווערע רעבע, מען זאל שרייען איך ווייס נישט, מען זאל פירן א גרויסן טיש דארט, הערשי ברייער, עטס קענטס אזא נשמה הערשי ברייער? סא עניוועי, אין ארץ ישראל איז די פלאץ פאר די חזירים, סא האט מען אויפגעפיקט חוסטער רב אין ארץ ישראל, חוסטער רעבע, יעצט דארף מען אונז האבן א רב א טוער? מען קען דאך נישט, מען קען דאך נישט אפשטעלן, דער שומר אמונים איז געשטארבן, האט ער איבערגעלאזט זיין זון ער מוז ווערן רעבע, מ'קען נישט צוטיילן די ירושה ביז ער קומט נישט ארויס פון תפיסה, און ער איז געזעסן עפעס צוועלף יאר צו וויפיל, ווייל ער האט געטשעפעט די אייגענע שוועסטערס, איך ווייס פונקטליך וועם נאך ער האט געטשעפעט, ער האט געטשעפעט די ניסעס, די נעפיוס, אין ארץ ישראל, wow, ס'איז א ריזיגע זאך דאס. עניוועי, דאס איז ברעיקינג ניוז. כ'האב ענק שוין געזאגט דא אין אמעריקע איז אויך געווען א רב וואס ער גייט מיט ווייסע זאקן, מ'האט אויף אים מרנן געווען, אז ער האט געהאלטן א בחור אין שטוב און ער האט מיט עם געטוהן א יאר צו צוויי יאר וואס מען טאר נישט, נאר דאס האט זיך ארויסגעגליטשט פון אונזערע הענט ווייל דער רב איז געווען קלוג, קרח שפיקח היה, ער האט געזאגט דעם בחור הער אויס, דו דארפסט א פיוטשער, כ'וועל דיר אויסצאלן קאלעדזש, כ'וועל דיר אויסצאלן היי סקול קאלעדזש מיט דאקטוירים, און איך הער זאגן ער יעצט אין די דריטע יאר קאלעדזש איז א סוקסעספול סטודענט, אלעס זענען סוקסעספול, דער אייבערשטער געבט דאך יעדן אריין געהעריג שכל, חוץ מאכט זיך אמאל איינער וואס ווערט. געבוירן צוריקגעבליבן, אבער וועסט נישט זאגן אז זיבעציג טויזנט נושרים אין ארץ ישראל זענען אלע צוריקגעבליבן, און וועסט דאך אויך נישט זאגן אז ביי אונז די אלע בחורים זענען צוריקגעבליבענע, דאך וואוילע בחורים, פיינע קינדער, זיי האבן אים פארלוירן, וואס קען איך טון, איך אויך גארנישט טון, קען גארנישט טון, קען נישט טון, אבער מען טרייט, מען טרייט די בעסט, און דער אמת איז דער בחור איז א נאר ווייל ער האט געקענט ווען סוען דעם רבי'ן, ער האט בילדינגס אין בארא פארק, קען דען האבן ליגעל א סיוויל סוט, מען האט געסועט דארטן דעם וואס האט פארברענט. דעם יונגערמאן ראטענבערג האט מען געסועט, זיך פארגליכן זייער שנעל פאר צוויי מיליאן דאלער, סקווער רבי האט עס געמוזט באצאלן, און נישט וואלט מען אים צוגענומען אלעס. עניוועי, סאו אונז האלט מיר אויף א דרך מיטן אייבערשטנ'ס הילף, רבותי איך וויל ענק זאגן, אונז גיימער באלד שרייבן אויף פארטשמענט פעיפער די קאנסטעטושען אין קאנגרעס אין יער סעווענטין סעווענטי סיקס, אונז גיימער באלד שרייבן א קאנסטעטושען ברוך השם אין יער טווענטי טערטין. יעצט ווייסט וואו אונז זעמער געפארן, איך וויל אייך זאגן, ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה איז געווען סוף ניינטין ניינטי ניין, ווען די קאטוילישע האבן אנגעהויבן די מלחמה איז געווען טו או טרי, זיי האבן אנגעהויבן מיט די באסטן גלאוב, איר ווייסט ווי מען האלט היינט? טווענטי טורטין, איר ווייסט מיט וויפיל קלינער די גאנצע וועלט איז געווארן פון איין עק וועלט ביז די צווייטע, נישט נאר אין די אידישע וועלט, און אין די גויאישע וועלט אויך, איר ווייסט אז ס'איז נישט דא היינט איין יונגע, אין די גאנצע וועלט, אידן צו גויים, וואס ווייסן נישט וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז, און זיי ווייסן נישט וואס דאס הייסט פרייוועט פארט אוו די באדי. יעדער איז באהאוונט. ברוך השם. דאס האט ווען געדארפט זיין אלע יארן. נאר די רבנים האבן נישט געלאזט. יעצט וואס איך בין נישט קלאר איז אזוי, ס'איז געווען דרייסיג רבנים ביי טשארלס היינס אויפן אונטערשריפט אויף מיין חרם, איז דאך דא אַכט און דרײַסיק רבנים ל"ח ל"ח רבנים, סאו פארוואס זענען די אַכט נישט מיטגעגאנגען? יעצט איינער איז געשטארבן, דער פון דער קיוויאשדער פון פען סטריט, ער איז געשטארבן, און וואס איז געבליבן מיט די איבריגע? דארף דאך נאך זיין זיבן און דרײַסיק רבנים, שוין, דעטס א מיסטערי, עס ווייסט מען נישט, עניוועי, דאס איז געווען אן עמורדזשענסי צו די סדרה פון די וואך פון פרשת חוקת, ס'איז דא נאך אן עמורדזשענסי אז מ'האט אראפגערופן דאקטער פעלקאוויטץ ער זאל רעדן אין אנטווערפן, און ס'טוט זיך דארטן א מהומה אן איבערקערעניש, כ'וועל רעדן באריכות באלד וועגן דעם, און איך דאנק זייער פארן אנטווערפענער רב, הרב שיף, אז ער האט געטון אזא קארעידזשעס מאוו. יעצט, כ'האב א שטיקל פראבלעם, ווי וועט מען יעצט לאזן אז דער לייפער, דער חוסטער זאל ווערן רבי? אין מאראקא קען ער דאך שוין נישט פארן ווייל דארט איז דאך דא לייזער בערל, און ווי וועט מען אים אפשיקן? אויף סאודי אראביע קען מען נישט שיקן אז זיי לאזן נישט אריין קיין איד, מען דארף גיין ערגעץ ווי די מדינה האט נישט קיין צוטריט מען זאל אים קענען צוברענגען, סאו אפשר זאלן זיי טאקע ביידע פארן אויף מאראקא, ס'וועט זיין מורא'דיג, ס'וועט זיין שני זכרים. פוי ס'איז א גרויל וואס ס'גייט פאר, איך קען ענק זאגן איך פיל אז דער אייבערשטער האלט ביים ברענגען זייער שנעל און נאנט משיח'ן און ער טוט אויסרייניגן די קאמיוניטי, די רבנים זענען געווען די גרעסטע מנוולים. ס'האָט זיך אויפגעשטעלט דער גרעסטער מנוול אין שטאָט, דער גאַלאַנטער חזר, און ער איז געגאַנגען מוחה זיין קעגן ציונים. און בערל כץ, דער גרעסטער גנב, ער שרייבט אונטער אַז מען טאָר נישט נעמען קיין שליסלגעלט, און ער, דער ערשטער וואָס ס'נעמט פערציג אלפים. אויב די זענען מוחה קעגן ציונות, קענט עטס שוין זען וואו אונז האַלטן. יאָ, מען קוקט מיר זייער נישט גוט אויס. סאָו, דאָס איז אַלץ נאָר געווען אַ שטיקל עמערדזשענסי, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור, מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף. אַ גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ברוך השם די פעניק איז פאריבער, ס'איז שוין דא ווידער א האטליין, די קאמפעני זאגט אז ס'איז געווען זייערס א פראבלעם, ס'האט גארנישט צו טוהן אז מ'האט אריינגעלייגט א באג, און סאו, יעדער איז דאך בארעכטיגט צו מאכן א מיסטעיק, דאס הייסט א מעקעניקעל פעיליער, סאו ווער ס'האט נאכנישט אויסגעהערט די האטליין איז דא אזוי, אויף קעסטל נאמבער איינס איז דא א שיינער שיעור וועגן תורה שבעל פה, וויאזוי מ'זאל זיך צוגרייטן צום זומער, אונז שטיימער יעצט ביי די קראס ראודס, יעדער בחור און יעדער אינגערמאן און יעדע פרוי, יעדע אידיש ווייבל קען זיך אפמאכן די מיינד, וויל איך אז דער זומער זאל זיין א נחת רוח פארן הייליגן באשעפער, צו וויל איך חלילה אז איך זאל דערצערענען דעם באשעפער. סאו, יעצט זעמער אויף קראס ראודס, יעצט איז ראש חודש, ס'איז געווען ראש חודש די וואך, ס'איז תמוז, תמוז איז זמני תשובה ממשמשין ובאין, כ'וויל מסביר זיין פארן עולם, עטס ווייסט נישט וואסערע א גוט געפיל ס'עט זיין, ס'עט אדורך גיין דער זומער, דער זומער קומט שנעל און ער גייט שנעל, ס'א קורצע זומער, נעקסטע יאר דאכט זיך מיר א איבער יאר, ווייל ס'איז זייער פרי ראש השנה היי יאר, און א מענטש קומט ארויף צום אייבערשטן נאך הונדערט און צוואַנציק, מ'געט אים טאקע א דין וחשבון אויף אלע עבירות, אבער נאכדעם וועט ער ווייזן. רבונו של עולם, צוויי חדשים, צוויי אהאלב חדשים, כ'האב זייער שטארק געטרייט, יעדעס יאר ווערט די זומער שווערער און שווערער, ווייל דאס נישט צניעות ביי די גוים איז זייער נישט אין דער ארדענונג, מען קען ממש, ס'איז נישט מעגליך כמעט, מען זאל זיין אפגעהיטן, און יעדער זאל זיך פארנעמען, ווילסט האבן א גוטן זומער צו נישט? ווילסטו מאכן נחת רוח פארן אייבערשטן צו חלילה נישט? אז דו וועסט זאגן איך גיי פון יעצט ביז כ'לעבן גיי איך נישט זינדיגן, עסטו דורכפאלן רייט עוועי דעם נעקסטן טאג. מ'מוז זיך צוביסלעך פארנעמען. כ'וויל נישט זינדיגן דעם זומער. נו לאמיר רעדן ווייטער. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אז דעם דינסטאג אינדערפרי איז דא געווען א קאורט פון איינעם וואס ער הייסט ישראל שמשון. יעצט, באמת האט געדארפט זיין דער קאורט צען אינדערפרי, אבער זיין לויער זאגט אז ער איז. אינקארסערעיטעד. ס'הייסט ער איז נאך איינגעשפארט. זעט אויס ער האט אפילו נישט קיין געלט פאר קיין בעיל. אבער ס'האט דערמאנט א שיינע זאך. די גמרא זאגט אז מקדש זיין א פרוי מוז מען האבן א פרוטה. ס'מוז זיין א שווה פרוטה. פרעגט די גמרא, טאמער איינער האט נאר א חצי שווה פרוטה און ער האט מקדש געווען א פרוי. זיצט א ראש ישיבה און ער זאגט פאר די בחורים, מ'הערט אויס, הערט אויס א מעשה. דער מאן האט נישט אפילו א פחות משווה משווה, א שווה פרוטה האט ער נישט, און גייט חתונה האבן, אויף וועמענס געלט גייסטו חתונה האבן? דער חברה מאן האט נישט קיין געלט פאר קיין לויער, ער האט נישט קיין געלט פאר קיין בעיל, און ער גייט זינדיגן, און דאס אלעס וואלט שוין אויך געווען עקסעפטעד, אבער פארוואס האט ער נישט אויסגעהערט מיין האטליין, ער ווייסט דען נישט עס איז ראזענבערג טיימס מיט די ניו יארק טיימס? ער ווייסט דאך דאס. אויסער כ'זאל זאגן אז די רבנים זענען שולדיג. די רבנים האבן גע'אסר'ט דעם האטליין און ער איז זייער אן ערליכער און ער פאלגט אלעס וואס די רבנים זאגן. און כ'האב געזען זיינע טשארדזשעס, ער האט פעלעניס און ער האט מיסדעמינערס, ער האט געמאכט ענעל סעקס, ארעל סעקס, וואס דו ווילסט האט ער שוין נעבעך געמאכט. איז א גוטער תלמיד פון ברוך מרדכי לעבאוויטש און פון נחמיה וועבערמאן. סא דאס איז אן אנבעליוועבל סטארי. עניוועי איך האב נאכנישט פונקטליך די פייל, קען זיין ס'איז געשען צוויי דריי יאר צוריק, איך גלייב נישט אז ס'זאל האבן יעצט געשען. באט איי'ל קיפ יו פאוסטעד ווען איי געט אויט די האול פייל. אזוי ווי ער איז געווען אינקארסערעיטעד, ער איז נישט דא געווען, האט מען נישט געקענט זעהן אלע טשארדזשעס, כ'וועל הערן די טשארדזשעס, עניוועי. איך האב מיך דערמאנט נאך א זייער א שיינע מעשה, אמאל איז געווען א לוויה שבעה עשר בתמוז, מען האט דעם נפטר געשלעפט פון איין בית מדרש צום צווייטן, איבעראל מען האט געזאגט א הספד, זעט אויס ס'איז געווען א רב, קיצור מען האט אים געשלעפט און געשלעפט, ענדליך. מען טראגט אים שוין אין בית החיים, אין אלטן בית החיים אין סאטמאר אין ניו דזשערסי, און מען לייגט אים אראפ דארט, ס'איז אים געווען מורא'דיג הייס, ווייל ער האט דאך א גאנצן טאג נישט געטרונקען, ס'איז דאך געווען א תענית, געבט ער א קלאפ צום שכן דארט אונטן אונטערערדיש און ער פרעגט, זאג מיר, וואו קען מען האבן אביסל סאדע צו טרינקען? זאגט ער, דא פינף מינוט אוועק האט קאקא קאלא א פלענט, דארט איז דא וויפיל סאודע דו ווילסט. זאגט ער, יא, אבער איך האב דאך נישט קיין געלט צו באצאלן. זאגט ער, נעעע, דו האסט נישט מיטגענומען געלט, ליגסט אין דר'ערד, קענסט יא דא בלייבן, האסט שוין נישט וואו צו גיין. דער חברה'מאן האט נישט קיין געלט, ער האט נישט קיין געלט אויף בעיל ווייל ער איז נאך אינקארסערעיטעד, ער האט נישט קיין געלט פאר לויער, און זע וואס ער טוט, ער גייט זינדיגן מאכן זנות. און ווען. אין א צייט ווי היינט ווען יעדער האט זיך שוין ווי מען זאגט עווריבאדי איז טרייאינג טו קיעפ דער הענדס טו דעמסעלוו, עט ליעסט דעי'ר טרייאינג טו. עניוועי, דאס איז איין וויכטיגע זאך. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן אז די וואך מאנטאג איז געווען די קעיס פון מנחם מענדל דייטש חתן דנן, א שנה ראשונה אינגערמאן גייט, דריי קינדער האט ער געכאפט אין איין טאג וואס אונז ווייסט מיר, און ווער ווייסט וויפיל אונז ווייסט מיר נישט, דאס איז געווען נאכמיטאג, ווער ווייסט ווען די קינדער זענען געגאנגען אין חדר וויפיל ער האט געכאפט, באט עניוועי. ער באצאלט א פרייז. בקיצור, ער קומט אן מיטן בעלזער רב'ס קאפל. כ'האב געוואלט זאגן בעלזער רב, נישט קיין קאפל דארפסטו אים געבן. האסט אים געדארפט געבן די ציצית. די ציצית דיינע איז א שמירה לעריות. יעדנ'ס ציצית איז א שמירה לעריות. אדער האסט אים געדארפט מיטגעבן דיין רבינו תם גאטשעס. ס'איז אנבעליוועבל וואס זיי, זיי מיינען זיי מאכן חוזק. עניוועי, ער איז געקומען אין קאורט די וואך. און ער האט געזאגט ער גייט פאר טרייעל ער איז א העלד ער איז א העלד ער איז ברוך מרדכי לעבאוויטש נאמבער טרי און ער איז נחמיה וועבערמאן נאמבער טו ער איז א תקיף ער גייט פאר טרייעל יעצט איינער א נאנטער פון די משפחה האט געזאגט זיי פעפערן אריין דא געלט כלחוך השור געלט איז אזוי ווי אין שלמה המלך צייטן ס'איז געווען גאלד אין ירושלים מער וויפיל שטיינס ס'איז אנבעליוועבל פון ווי זיי נעמען דאס איך מיין אז בעלז העלפט צו. עניוועי, ס'איז מיר נישט קיין חילוק פון וואו זיי נעמען עס, אבער ער איז א גבר, איר ווייסט הייסט א גבר? ער איז א מאן! ער האט געזאגט ער גייט פאר טרייעל, ער האט גענומען דעם לויער אבדעלע, דעם זעלבן וואס ברוך מרדכי האט, און ביידע וועלן זיצן און זיי וועלן זיך דרייען די פינגער נאך אפאר יאר אין דזשעיל, און וועלן זיך דרייען, טווידלען די טאמבס, און זיך זאגן יא, דער זעלבער וואס האט מיך איינגעזעצט האט דיך איינגעזעצט, אבדעלע. ער גייט פאר טרייעל פארוואס נישט, הער אויס אבדעלע מאכט געלט אז מען גייט פאר טרייעל, אבער איך האב אים געבעטן ניין טו נישט אזא עוולה גיי נישט פאר טרייעל, ס'איז דא נאך עפעס אינגערמאן וואס ס'העלפט אים אויס, ער קומט אריין ער שמייכלט צו מיר, זאג איך אים ר' איד די אלע זאכן איז באלאני, ער דארף פלידן גילטי און נעמען א דיעל פון דרײַ יאר, צו אפילו צוויי האט מען נאך געוואלט געבן, נאר מען האט זיך געקריגט ווייל נאכדעם האט ער געמוזט זיין סופ צען יאר האט ער געמוזט זיין סופערווייזד, סופערוויזשן, און דאס האט ער נישט געוואלט ווייל דער לויער ווייסט דאך דער היל מעס אפ נאך צוויי וואכן וועט ער זיך צוריק טרעפן ווי ער דארף זיין, סא עניוועי האט דער לויער האט נאך געוואלט צוויי יאר צו דרײַ, בקיצור מען האט זיך ארומגעריסן און מען איז נישט געקומען צו קיין קאנקלוזשען. פיין נאו פראבלעם, קען זיין בעלזער רב זעהט אין הימל אז ער וועט ארויס גיין פריי, אז ס'איז דא צוועלף גוים אין אמעריקע וואס זיי וועלן אים יא טרעפן נאט גילטי, הו נאוס, כ'ווייס נישט. כ'האף נאר אז ער וועט נישט טוהן די זעלבע ווי קאלקא, ארויף שטעלן די קינדער אויפן סטענד און נאכדעם וועט די דזשאדזש זאגן ווען דו וואלסט ווען געבעטן א דיעל פון אנפאנג געב איך דיר ווען נאר צוויי יאר, אזוי ווי דו האסט נעבעך מצער געווען דעם טאטן מיטן זון זיי זענען געשטאנען אויפן סטענד, יעצט איז עס נאט לעס דען טען יערס, וויפיל ס'איז וועט מען נאך זעהן, כ'על ענק מודיע זיין ס'איז נאכנישט געווען די הירינג פון. וויפיל יאר ער באקומט, עניוועי, סאו ער איז א גבר שבגברין, וואו איז ער א גבר, ער האט גאטס, ער געט א זאג, ניין איך האב נישט מורא איך גיי פאר טרייעל. געדענקסט כ'האב ענק פארציילט וועגן די מעדזשיק יארמולקע, א קינד האט געמיינט אז די יארמולקע מאכט אז ער זאל מצליח זיין, און נאכדעם האט אים זיין סייקיאטריסט געזאגט ס'האט גארנישט מיטן קאפל ס'האט מיט דיין ווילן מיט דיין קאמיטמענט, עניוועי איך גיי עס נישט איבערדערציילן יעצט, אבער אזויפיל קען איך ענק זאגן, בעלזער רב, איך האף אז אייער קאפל וועט ארבעטן, ווייל טאמער ס'וועט נישט ארבעטן וועט דער עולם ווערן זייער דיסאפוינטעט. ער קומט מיטן בעלזער רב'ס קאפל. זייער פיין. כ'האב געוואלט זאגן בעלזער רב נאך א זאך, זאלסט אבאכט געבן אויף די פירער יענקל פירער, מ'האלט מיך נאך אין איין קולן אז ער האט געטון מעשים ונבלות. דאונט לעט הים געט עוועי וויט איט. און יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. כ'האב שוין געזאגט אויף איינע פון די האטליינס, כ'וועל עס איבערזאגן, איך געב גרויס קרעדיט פאר אנטווערפן, זיי האבן גערופן דאקטער פעלקאוויץ, ער זאל זאגן דארט א דרשה, און ס'איז געווען א מורא'דיגע סוקסעס, מענטשן האבן זיך געעפנט מויל און אויגן, מען האט אנגעהויבן צו זען וואס ס'גייט דא פאר, מיט טשיילד מאלעסטינג, מען האט אנגעהויבן צו זען אז אפילו רבנים מיט רעבעס טוען עס אויך, ס'איז דא אין אנטווערפן איינער וואס א זיבן אכט יאר צוריק האט ער מאלעסטעט אין ר' לייביש'נס מקווה אפאר קינדער, און ר' לייביש האט עס פארשטילט, היינט הער איך איז ער מופיע אלס א דיין אינעם בית דין פאר גאנץ יוראפ, טייטש די אלטע יוראפ. ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, נאר דאס קען איך אייך זאגן, אנטווערפען רב, שטילערהייט זאלסטו וויסן אז מנחם מענדל דייטש איז א ברודער מיט דיין איידעם, און דיין איידעם איז אויך א וויקטים פון דעם זעלבן קיש פון מאנטריאל. ס'איז געווען די זעלבע צייט, זיי האבן געוואוינט דארטן, ביים זיידן, ס'האט געוואוינט דעמאלטס אין מאנטריאל. און דער קיש איז אוועקגעלאפן און מען ווייסט נישט ווי ער איז, ער האט איבערגעלאזט א קעיטערינג ביזנעס אין מאנטריאל ווען ער האט געקעיטערט שווערע רייכע חתונות פאר שווערע געלטער, און ער איז אנטלאפן ווייל ער האט געוויסט מען זוכט אים, מען וואלט אים ווען איינגעזעצט. סאו אין די זעלבע צייט וואס מנחם מענדל דייטש איז געווען זיין פלעיבוי, די זעלבע צייט איז דיין איידעם אויך געווען, ווייל דער וואס האט מיר איבערגעגעבן די אינפארמעישן, וואס ביז יעצט איז אלעס געווען עקיורעט, האט ער מיר געזאגט נאך. פאר איר האט חתונה געמאכט איך זאל אייך זאגן איר זאלט אים שיקן פאר העלפ? יעצט איך פארשטיי ס'איז נישט אמת, ניין מיין איידעם איז אנדערש, איך וויל דיר עפעס זאגן, ר' מאטעלע האט אויך געהאט אן אייניקל אן איידעם דער מענדל פון גיבערס האט געהאט אן איידעם ר' מאיר טווערסקי וואס נאך היינט שוין גע'גט אסאך יארן נאך היינט לויפט מען נאך בחורים מיט יונגעלייט אז זיי דארפן העלפ, ווייל זיי הערן דעם האטליין, זיי זעען אז מען מוז אנקומען צו העלפ. סאו ליטל דיד מענדעלע האגער, דער רב פון גיבערס, נאו וואס זיין איידעם דער חזר האט אלץ אפגעטון. ער פלעג גיין פארשטעלטערהייט מיט משה טורנער פלעגט אים דרייוון צו זונות, און ער פלעגט אויכעט מטמא זיין בחורים, ער האט באקומען פופציג דאלאר א שעה צו לערנען פרייוועט מיט זיי, ער האט מיט זיי געלערנט הלכות סעקס, ער האט געלערנט וואס דאס הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, דאס איז געלערנט און מסביר געווען בפועל ממש. טאמער זאל מען אמאל ווערן א דיין אין קרוינהייטס אין ליובאוויטש און דארט איז דא דער אלטער רב פינף און אכציג יאר אלט, כ'האב אים געזאגט אז מען מאכט מנוולות האט ער נישט געוויסט וואס, זאגט ער איך זאל עס אים מסביר זיין ווייל כ'האב געוואלט א בריוו פון אים אז מען מעג גיין צו די פאליס, ניין וואן וואן, זאג איך אים מען מאכט משכב זכר. זאגט ער און וואס איז דאס משכב זכר? זאג איך אים איך ווינדער מיך אויף אייך, איך זעה איר פסק'נט דא מראות, איר זענט א ערנסטע רב, איר ווייסט נישט וואס דאס איז? זאגט ער ניין, כ'וועל אייך זאגן דעם אמת, כ'האב זיך קיינמאל אריין געטאן אין דעם, האב איך אים מסביר געווען פונקטליך וואס דאס איז, האט ער גראד געגעבן א בריוו אז מ'מעג גיין צו די פאליס. על כל פנים, די אלע תלמידים פון גיבערס פון ר' מאטעלע'ן, טאמער זיי ווערן אמאל א רב פון קראונהייטס, וועלן זיי וויסן פונקטליך וואס דאס הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה. זיי וועלן מיט דעם נישט האבן קיין פראבלעם. זיי וועלן וויסן וואס דאס הייסט כמכחול בשפופרת, זיי וויסן וואס דאס הייסט דרך אברים, זיי וועלן אלעס וויסן. ווייל ער האט נעבעך אלעס זיי אויסגעלערנט. אנפארטשענעטלי. און ר' מאטעלע איז געזעסן און ס'צוגעקוקט. מ'האט אים געווארנט. מ'האט אים אריינגערופן אמאל צו ר' מאטעלע, מ'האט אים געווארנט אז. מ ער האט געהייסן מען זאל אים גט'ן, דאס איז געווען די ווארנונג, און דערווייל האט ער אים געגעבן א טשענס ער זאל ווייטער בלייבן אין די ישיבה, וואט א דזשאוק. איך האב אויך געוואלט זאגן אז דעם דאנערשטאג, דאנערשטאג חוקת, ציט זיך ווייטער ברוך מרדכי'ס קעיס, ברוך מרדכי לעבאוויטש. איך זאג נישט אז דער עולם זאל קומען, ווייל ס'איז א וועיסט אוו טיים, מען גייט עס אפשטופן נאך און נאך, טשארלס היינס וויל אז ברוך מרדכי זאל גיין נאך סעפטעמבער, נאכדעם איז ער מ'עט אים אדער אינדארסן אדער נישט אינדארסן, ווייל עט מען אים אינדארסן, וועט ער דאך שוין קענען טון וואס ער וויל, ווייל יעצט שטייט ער זייער שמאל, ס'איז דא צוויי קאנדידאטן וואס זיי לויפן, און די צוויי קאנדידאטן, גיי איינער פון די גייט עס מאכן, וועלכע ווייס איך נישט, אבער טשארלס היינס האט נישט קיין וואוטס מער, חוץ פון דעם ס'וועט נאך קומען פון די צייטונגען אסאך שמוץ אויף אים, און קען זיין מ'וועט אים נאך אויפפיקן אריין פירן אין דזשעיל אויך, ער וועט אויך זיין אינקארסערעיטעד, און דעמאלטס האט ער זיך דאך נישט וואס צו זארגן פאר ברוך מרדכי'ן, און קען טאמ דאס איז טאמער ער העט געווינען, טאמער העט ער נישט געווינען. וועט ער זאגן ברוך מרדכי ליסן איך קען דיר גארנישט טון איך בין אויס די עי, ער וועט זיך נאר בעטן ביי ברוך מרדכי'ן אז מען זאל נישט איינמסר'ן וויפיל געלט ער האט שוין גענומען פון סאטמאר און פון די לעבאוויטשעס און אזוי ווייטער, דאס אלעס דאס טוט מען נאר פאר גאר גרויס געלט, עס האט א פרייז. און איך ארבעט יעצט אז דער בילדינג הייסט טשארלס היינס בילדינג ווייל ער איז געווען עפעס איין און צוואַנציק יאר די עי. כ'ארבעט מ'זאל אדער אראפנעמען זיין נאמען אדער זאל מען פארקויפן דעם בילדינג ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין דיסטריקט אטוירני'ס אפיס. דער איד אפיס האט געפירט דאס גאנצע ברוקלין לאו און דארטן האט מען געפאמפט גרויס געלט. יעצט די ארוינים האבן אינדארסט טאמפסאן ווייל זיי גייען אייביג מיט די ווינינג טיעם. ער וועט מסתם זיין א ווינער און די זאלוינים ווילן האלטן. טשארלס היינס, שטעל דיר פאר ווי קאראפטעד דאס איז, ס'איז דא א משפחת הסרחי דר'ערדליגערס, שניצלער, ברוך מרדכי לעבאוויטש, משה טעראריסט פרידמאן, דאס איז אלס איין משפחה, זענען מסכים אונטערצוברענגען די גאנצע שטאט אבער אבי ברוך מרדכי זאל ארויסגיין, אויף דעם חשבון זיי אינדארסן א פארפוילטן מענטש, טשארלס היינס, וואס האט שוין אפגעטון אלעס שלעכטס וואס איז דא, מ'האט איינגעזעצט די ראנג פיפל, ער האט געלאזט אידן רוצחים גיין אין די גאס, מ'האט איינגעזעצט. פארטאריקעס און די טונקלע חברה שטאטס אידן, אלע זענען זיי מסכים איין ברוך מרדכי זאל זיך טרעפן אין די גאס, וואט א דזשאוק! יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז דא איינער וואס האט אזא ענגלישע גרויסע געדעכטע בארד, כ'האב ענק שוין געזאגט, איינער האט געטראפן אין א סגולה ספר ווען איינער האט א געדעכטע בארד זאלסטו דיך שטיין ווייט פון אים ווייל ער איז א שוטה, יעצט האבן מיר אזא שוטה'לע, ער הייסט ווייזער. שמעון ווייזער, זיין היסטערי איז אז ס'איז דא א איד וואס האט געהייסן טאמי ווייזער, זיין טאטע האט אמאל געטראפן זיינס א ברודער ביי די זעלבע זונה, זיי האבן געוואלט שערן די זעלבע זונה, נאר דער זון האט שוין געהאלטן נאך די מעשה, און דער טאטע איז ערשט זיך געגאנגען טרעפן. כ'ווייס נישט, ס'איז דא א דין אן אותו ואת בנו, איך ווייס צו מען מעג מיט די זעלבע זונה וואוינען צו נישט, עניוועי, שפעטער איז ער געקומען דא אויף ניו יארק און ער האט גענומען א זיבן יעריג מיידל, ער איז פון די שומרים. דער ברודער און ער האט זי געהאלטן אין א קאר אפאר שעה, יעצט איז א מיידל פון שידוכים, שי העז הער פראבלעמס, זיך אזאלעכע שקצים וואס דא גייט פאר, סאו שמעון קומט אונטערן נאמען פון משמרת הצניעות, אויף שמעון האב איך א פערזענטליכע שנאה, ווייל בשעת ווען מען האט מיך געלייגט אין חרם האט קיינער זיך נישט געטרויט מיר נאכצושרייען אין די גאס און יעדער האט צו מיר גערעדט. אבער סוף כל סוף בין איך דאך געווען א א הויעך געשעצטער מענטש אין שטאט, מ'האט זיך פארלאזט אויף מיר אויף מקוואות אין די גאנצע וועלט. איז געגאנגען איצעלע פימפ האט ארויסגעגעבן א חרם אינאיינעם מיט משה טעראריסט פרידמאן ווייל ער האט געהאלטן אז דאס וועט זיין לטובת הכלל מ'זאל קענען מאכן ווייטער זנות, און ס'איז געקומען אויך דער געוואלטיגער שוויין חזיר סרול האגער המצרי דער וואס ער כאפט אן פרויען בהוד יפיה, איינער האט מיך אויפגעקאלט וואס הייסט בהוד יפיה? די גמרא זאגט בהוד יפיה זאגט רשי בדדיה. אז רשי האט זיך נישט געשעמט צו זאגן וועל איך עס דיר אויך זאגן. עניוועי, איז ער געגאנגען דער ישראל האגער המצרי און מ'האט צוזאמגעשטעלט אן ארגענעזעישן און מ'גייט מאכן א חרם. יעדער האט זיך אויסגעלאכט. ס'איז געווען צוויי מענטשן וואס האבן מיר נאכגעשריגן אין די גאס. כ'פלעג רעדן מיט מענטשן. האט זיך אפגעשטעלט איצעלע פימפ. און נעמט זיך שרייען דו רעדסט מיט דעם ער איז דאך אין חרם דער עולם קוקט אים אן ווער ביסטו היינט די יוגנט קען אים עניוועי נישט די עלטערע האבן נאך געקענט אביסל דעם איצעלע פימפ די יוגנט ווער איז ער וואס איז ער ווער קען אים עניוועי דער צווייטער איז געווען שמעון ווייזער איך גיי ארויס פונעם קעש טשעקינג אויף לי עוועניו גייט שמעון ווייזער און לויפט מיר נאך אינמיטן די גאס אויף לי עוועניו דאס איז נישט געשטאנען אין חרם ס'איז געשטאנען מ'טאר מיט מיר נישט רעדן אבער ס'איז נישט געשטאנען אז איך טאר נישט גיין אין די גאס, ס'איז נישט געשטאנען איך טאר נישט גיין צום קעש טשעקינג, חוץ פון דעם, דער קעש טשעקינג איז גראד ארויסגעלאפן און ער האט געזאגט הער מיך אויס, איך בין פון די אנשים חשובים אין סאטמאר אין קליימער האט דער קעש טשעקינג געזאגט, און וואס נחום ראזענבערג טוט פאר כלל ישראל דאס ווייס איך, פארוואס ער ווייסט וויל איך נישט זאגן, אבער ער ווייסט וואס איך טו, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. למעשה איז אזוי, איז געגאנגען דער שמעון ווייזער און ער לויפט מיר נאך אינמיטן די גאס, דאס איז נישט געשטאנען אין צעטל, ס'איז געשטאנען מען זאל נישט שטיין אין מיינע ד' אמות, דעטס אלל, נישט געשטאנען מען זאל מיר נאכלויפן אין די גאס. שמעון ווער ביסטו? ביסט געקומען פון ענגלאנד מיט אזא גרויסע געדעכטע בארד? דו ביסט טאמי ווייזער'ס זון? דו ביסט א ברודער פון דעם וואס ער האט געהאלטן א מיידל דא? דא האט ער געהאלטן? ער איז שומרים און ער האט געהאלטן א מיידל? א זיבן יעריג מיידל האט ער אריינגענומען אין זיין ווען? זי געהאלטן דארט אפאר שעה? כ'וואלט געוואלט וויסן וואס ער האט געטון מיט איר? ער האט זי אויסגעלערנט אלף בית? זי שטייט יעצט ביי שידוכים, זי איז אויף. ביטערע צרות! עניוועי, למעשה איז אזוי, שמעון ווייזער האט א פראבלעם אז ס'איז דא איינער, די ראזענבערג ברידערס, וואס זיי האבן דא א זאל וואס מען מאכט דארטן חתונות, מען מאכט דארט חתונות, מען מאכט שבת חתונות, דאס אלעס איז אמת, ער זאגט נישט קיין ליגנט, אבער שמעון ווייזער איז דער וואס ער שלאגט זיך ארום און ער. ער האט פראבירט אז מען זאל צושפארן די חברה. שוין. זייער גוט. יעצט ווערט מען געוואויר א נייע זאך. הערט אויס וואס דא טוט זיך. שמעון ווייזער איז אויף באורד נאמבער וואן. זיי וואוטן צי מען זאל טשענדזשען זאונינג צי נישט. למשל מיר דערציילט איינער אז ער האט געמוזט געבן משה דוד נידערמאן אונטערן טיש הונדערט טויזנט דאלער, מען זאל טשענדזשען די זאונינג פון זיין בילדינג, דעמאלטס האט מען נאכנישט אזוי געטשענדזשט ווי היינט, היינט טשענדזשט מען שוין גרינגער זאונינגס ווייל ס'איז שוין געווארן אלעס אזוי רעזידענשאל, דעמאלטס נאך געווען א פראבלעם, האט ער געמוזט געבן משה דוד'ן הונדערט אלפים אונטערן טיש, און יעצט מיינט זיך אז משה דוד ווען ער מאכט חתונה גייט מען אים צאמנעמען געלט ווייל ער האט נישט קיין וועידזש, איר פארשטייט? זיי גנב'ענען און רצח'ען אויף אונזער חשבון אונטערן טיש, אויב עטס געדענקטס. ווען ס'האט זיך געהאנדלט אמאל פון טשענדזשען זאונינגס איז געווען אזא מעשה, הערטס אויס, ס'איז געווען אונטערגעשריבן פון אלע רבנים אז מ'טאר נישט פארדינגען פאר א גוי, פאר די היפיס, מיט א צען יאר צוריק איז געווען די, ס'איז געגאנגען אזוי ווי אין חומש שטייט ועלו מעלות עקרבים וירד הגבול שפמה, ס'איז געפארן, ס'איז געקומען ארויף און אראפ, אין די גרעניץ טאר מען נישט פארדינגען פאר א גוי, וואס איז געווען? דער סוד פון דעם, נחמן בראך, זיין הויז האט מען ארויסגענומען פון דעם, פארוואס? ווייל נחמן בראך גיבט אפאר טאלער פאר צדקה. דאס הייסט, זיי האבן געוואוסט מיט וועם זיי טשעפען און מיט וועם נישט. מיט די רבנים וואס האבן געהאט ריעל עסטעיט זענען זיי ארויס, זענען געווען עקספעלד פון דעם גרעניץ, זיי האבן יא געמעגט פארדינגען. ס'אזא פאני באלאני די גאנצע זאך און יעדער לאזט זיך פון דעם משוגענעם. עניוועי, האט ער אלץ געווען ביזי מיט דעם ראזענבערג מיט דעם ראוז קעסל, ער וואוינט לעבן דעם זיינע קינדער קוקן דאס צו מיט אלע. איך האב געוויסט קיין גרויסער צדיק איז ער נישט אז ער קען מיר נאכלויפן אין די גאס ער וויל אונטערברענגען דעם האטליין איז א סימן ער איז אויך פארכאפט אין זנות ער צי זיין טאטע ער האט געוואלט טאמי'ס עבירות אפווישן צי ער האט געוואלט זיין ברידער'ס עבירות אפווישן ס'איז מיר נישט קיין חילוק זענען נישט קיין קיין קלין סטרעיט גייס זענען זיי נישט, דאס האב איך געוואוסט, באט דאס איז אויך נישט וויכטיג, למעשה איז געשעהן אזוי, דער ראזענבערג קען נישט באקומען קיין טשעינדזש אוו זאונינג ווייל רוב מענטשען פון בארד וואן זענען זאלוינים, די ארוינים זענען נאך נישט גענוג ווי מען זאגט סאפיסטיקעיטעד אין די זאונינג, נו וואס טוט ער? האלט ער אין איין זאגן אז מען מאכט דארטן חתונות מיט תערובות מיט שמערובות און ער איז אינגאנצען אויס מענטש און קינדער קוקן דאס צו און. ס'איז אמת, ס'איז א עוולה, אבער ווער נישט אזוי אויס מענטש, דו וואוינסט זעקס בלאק אוועק, נאר וואס? זיי האבן געוואלט ארויסנעמען בכח דאס הויז פאר צוויי דריי מיליאן דאלער, און עס געבן פאר די זאלי פארטיי. וואס האט ער געטון? און ראזענבערג איז נישט קיין נאריש אינגל איז ער נישט, ער הייסט דאך ראזענבערג, און זיי זענען מיר קיינער נישט קיין נאר ברוך השם, הגם ער האט נישט קיין שום משפחה מיט מיר. ס'איז אנדערע ראזענבערג ס'איז אנדערע רויזן מיט אנדערע בערג. כפנים איז ער געגאנגען און ער געמאכט א דיעל מיט דושינסקי, דו ביסט דאך א זאלויני, דו קויף עס אפ ביי מיר און דו'עסט קענען באקומען א זאונינג טשעינדזש. האט ער אים געזאגט אבער איך פארקויף עס דיר נישט פאר צוויי דריי מיליאן דאלער, די בילדינג איז ווערט זעכציג מיליאן דאלער מינימום, ס'איז א קארנער, קענסט דא בויען. קיצור מ'האָט זיך פֿאַרגליכן מיט אַ פּרײַז און מ'האָט אײַנגערעדט די זאַלוינים, אַז ס'איז צו גאָר נישט זייערס, ס'איז גאָר דושינסקיס. ער האָט עס פֿאַרקויפֿט מיט אַ לאָז, ווײַל ער ווייסט, ער קען נישט מאַכן אַ זאָונינג טשענדזש. און יעצט געהערט דער בילדינג פֿאַר דעם דושינסקי, און ער האָט שוין געטשענדזשט די זאָונינג, הער איך, און מ'גייט דאָ מאַכן מיליאָנען מ'עט אַוודאי עס פֿאַרקויפֿן פֿאַר יאַפּיס מיט פּאַפּיס. יעצט מעג מען דאָך שוין. און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, אין סאטמאר אלע מענטשן וואס זיי טוען פאר קהל, קיינער איז נישט אינטערעסירט אין אונזער וועל ביאינג, דער איינציגער מענטש וואס איז אינטערעסירט אין אונזער וועל ביאינג איז, זאל איך ענק זאגן ווער, עטס עטס לאכן, לפיד אין ארץ ישראל. ס'איז געווען יעצט אין כנסת א גרויסע אסיפה, און ער האט געזאגט ער הערט אויף צו געבן געלט, האט מען געשריגן אויף אים. פרוש האט געשריגן, דו ביסט נאריש? דאס איז טאטעס פון קינדער? זיי שטארבן פאר הונגער! זאגט ער, אוי, כ'האב נישט געוואוסט, זענען אלע טאטעס פון קינדער? אוי, נו, אז זיי מאכן קינדער דארפן זיי האבן אן אחריות אויסצוהאלטן די קינדער, זאלן זיי אלע גיין ארבעטן. ער האט זיי געגעבן דעם וועג, ער האט נאך די בעסטע זאך געזאגט פארן עולם, גייטס ארבעטן. עניוועי, סאו די חברה דא זענען אלע פול מיט פאליטיקס, דער ארבעט פאר די זאליקע פארטיי, דער פאר יענע פארטיי, און הערן הער איך זאגן, איך בין נישט קיין אחריות אויף דעם, איך מאך א דיסקלעימער, איך הער זאגן אז פאר שמעון'ען האט מען געמוזט געבן א דירה, ער האט דאך קינדער, ער דארף זיך דאך חתונה מאכן, ער דארף דאך האבן א דירה, און פאר נאך אפאר האט מען געגעבן דירות, אבער ס'איז דא אזויפיל געלט צו מאכן אז ס'איז נישט קיין פראבלעם. סאו רבותי איך וויל ענק זאגן וואסערע עסקנים אין סאטמאר און אזא פנים האט געהאט דאס עסקנות קעגן מאכן קעגן די מדינה יעצט א פראטעסט, וואטש ענד סי. אזוי ווי ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי נוצן אונז פאר זייער ATM מאשין, אזוי ווי למשל דער טאטע פונעם וויקטים פון דאסקאלאוויטש האט זיך פארקויפט פאר געלט, איך ווייס נאר נישט פאר פיר הונדערט צו פאר צוויי ווייל מ'האט זיך ארומגעריסן, און איך ווייס נאך נישט צו מ'האט עס אים געגעבן, דאס איז נאר געווען די ראנינג פרייז, וויפיל מ'האט אים געגעבן ווייס איך נישט, קען זיין גארנישט, און הלוואי גארנישט, זיי האבן אונז גענוצט פאר אן ATM מאשין, באט עניוועי. ס'איז דא מענטשן וואס זיי נוצן אונז פאר ATM מאשין. די זעלבע אויך די אלע וועמעדס וועילס די וואס זיי קומען ענק פארקויפן איז אלץ עי טי עם מאשינס יעצט שטעל דיר פאר די גאנצע פראטעסט צו גיין קעגן די מדינה איז געווען ווייל מ'האט געסטראשעט די מדינה אז טאמער זיי'ן נישט געבן אפאר הונדערטן טויזנט דאלער צו איך ווייס וויפיל אפאר מיליאן כ'ווייס נישט פונקטליך וויפיל ס'איז געווען העט מען ארויס גיין א פראטעסט ווייל מ'איז דאך שוין לאנג נישט געגאנגען א פראטעסט האט מען געזוכט אויף וואס צו גיין א פראטעסט האט מען געזען אה זיי נעמען בחורים אין מיליטער אה אויב אזוי ביסטו יעצט אויף צרות. אונז גיימער ארויס א פראטעסט. בסוף גייט מען זאגן פאר די חברה הער אויס אונז גיימער ענק געבן אפאר הונדערט טויזענט דאלער, אפאר מיליאן דאלער, פלוצלינג אונז ווערן שטיל אויף צען יאר. זיי נוצן אונז אזוי ווי חמורים אונז זאל מיר גיין פאר זיי, זיי מאכן גראב געלט אונז מאכן מיר גארנישט. עטס פארשטייטס וואס דא טוט זיך? און דאס דארף מען וואטשן היינט. ווען ס'איז געווען אונזער הייליגער גרויסער רבי און ער איז געווען געטריי פארן אייבערשטן און פאר זיין תורה, האבן מיר אים געטראסט. איז אויך געווען חברה וואס האבן געמאכט געלט אונטער זיין רוקן. געלאפן צו די ציונים מיט נישט מאכן, מיט יא מאכן, מיט מאכן ו ו ו. זיי האבן אלץ געגעבן געלט. באנק לאומי האט געבויעט קרית יואל. גאנץ קרית יואל געהערט פאר באנק לאומי. ס'איז כח הפועל בנפעל. וועגן דעם איז נישט דא קיין הצלחה דארט. מ'קען נישט לערנען ווי ס'דארף צו זיין. מ'קען נישט דינען דעם אייבערשטן. דער יונגער דור וואקסט צו צעלאזן. ס'איז דא אזויפיל דראפאוטס. דאס איז באנק לאומי'ס געלט. דער הייליגער רבי האט נאר נישט געוואוסט וואס מ'טוט אונטער זיין רוקן. אבער אונז זעמיר גענוג קלוג. אונז ווייס מיר. יעצט גיי איך רעדן וועגן א גרויסן תלמיד חכם א גאון א צדיק ער הייסט הרב אליקים שלעזינגער האב איך מיך דערמאנט א מעשה א מיידל איז אמאל אויסגעגאנגען מיט א יונגל פרעגט דער יונגל די מיידל וויאזוי הייסטו זאגט זי איך הייס באס באטקא זאגט ער איך האב קיינמאל נישט געהערט אזא נאמען ווי באטקא זאגט זי איך הייס בתיה. אבער בתיה, איז דאך דעם שם דעם אייבערשטנס נאמען, ביי יעדן שם זאגט מען מיט א כינוי, הייס איך באטקע, פיין, נאכדעם פרעגט די מיידל דעם בחור און וויאזוי הייסט איר, זאגט ער איך הייס אלעקוקים, זאגט זי וואס עפעס כהאב קיינמאל נישט געהערט אזא נאמען ווי אלעקוקים, זאגט ער סאיז אליקים סאיז אזוי ווי אלוקים במילא האב איך א ניק נעים, דא האסטו דעם פערד אלעקוקים שלעזינגער, דער הערשל קעסטנבוים וואס איז יעצט נפטר געווארן האט איהם גענומען אז ער זאל זיין אין יוראפ דער פארשטעלער, די פארטרעטער פון מען זאל נישט גראבן קיין טויטע, אזוי ווי אתרא קדישא איז דא אין ארץ ישראל איז דא אין יוראפ. דער אלעקוקים האט געזען אז צו זיין אן ערליכער איד קען מען קיין סאך נישט מאכן, טו זיך מיישב ווי איינער גייט ווי אין א שייגעץ פון די גאס. איך בין אמאל געפארן אין די געגנט פון פראג, און איך קום דארט אן זעה איך אידן, חסידישע אידן, פרעג איך וואס גייט דא פאר, זאגן זיי אז מען האט פארקויפט א בילדינג, מיט לאנד פאר א גרויסע אינשורענס קאמפאני אין יוראפ, א מולטי ביליאן דאלער אינשורענס קאמפאני, מען האט עס פארקויפט פאר זעקס הונדערט מיליאן אוירא. יעצט ס'איז דארטן דא א אידישער בית החיים אויך, האט מען געזאגט ליסן א כפרה אויף די טויטע, די איד די מענטשן דארפן לעבן, אלעקוקים דארף מאכן פרנסה, און מען האט עס אנגעהויבן מפנה צו זיין, און רבי אלעקוקים האט געבעטן אז ער וויל האבן איך ווייס צוויי מיליאן. יורא יורא פאר מפנה זיין, יעצט אזוי ווי ס'איז שוין געווען דער געדאנק אז מ'קען עס מפנה זיין, ס'איז נאר געווען א חשבון וויפיל די פרייז איז, זענען זיי געווען זייער קלוג און זיי האבן זיך גענומען עפעס איזרעילישע רבנים צו אנדערע רבנים און מ'האט עס מפנה געווען, איך האב געזען ווי ס'גייט גולגולת'ער האט זיך געוואלגערט אויף די פלאר, טרעקטארס האבן עס אויפגעהויבן די ערד און אוועקגעטראגן ערגעץ, איך ווייס אפילו נישט וואו מ'האט עס געטראגן, אזא גרויסן בית החיים אויסצורייסן און. און איך האב געהערט אז דאס איז נאך פון די צייט פון די ראשונים, ס'איז דארט נאך בעלי תוס' אין דעם בית החיים. ער טוט די זעלבע ווי אתרא קדישא. ארץ ישראל האט דאך. דוד שמידל האט געזעהן פון זיין אן ערליכער איד וועט ער קיין לעבן נישט מאכן מיט אתרא קדישא. ער האט אנגעהויבן צו פארקויפן, מ'האט געקויפט לאנד, און ער האט אנגעהויבן מפנה צו זיין, ער האט אין בית שמש מפנה געווען, צענדליגע מערות וואס קיינער ווייסט אפילו נישט ווייל דעמאלטס איז געווען אזויווי אין א וואלד, שפעטער האבן זיך אנדערע אריינגעלאזט און זיי האבן געזען וואס דארט גייט פאר, רשות עתיקות, מ'האט געזען וואס בלאף דארט גייט פאר, בקיצור איז איז ארויסגעקומען דער גאנצער שמוץ וואס דא גייט פאר, נאכדעם איז געקומען א פונקט ווי מ'האט. אסאך געלט געדארפט פארלירן אין בית שמש, איז געגאנגען דער דער שטערנבוך זיין א דיין און דער איידעם מעג ער דאך שוין טוהן וואס ער וויל, האט ער געגעבן גאר א היתר אז מען מעג עס לכתחילה מפנה זיין, דאכט זיך, לייט, ווען די ציונים זאלן טוהן וואס זיי טוהן וואלט מען מרעיש עולמות געווען, מען וואלט זיך אונטערגעלייגט אונטער די טרעקטערס, נאר אזוי ווי זיי טוהן עס מעג מען היינט אלעס, נישט קיין פראבלעם. בקיצור, אליקים שלעזינגער. איז ארויסגעקומען מיט א מורא'דיגע זאך, ער איז ארויפגעגאנגען אין הימל, ער האט משביע געווען דארטן די מלאכים הקדושים זאלן אים אויסזאגן פארוואס אין לאנדאן איז געשטארבן א אינגערמאן בפתע פתאום זייער פלוצלינג איז געשטארבן א אינגערמאן ער הייסט שלמה בערגער ער איז געווען אלט זיבן און צוואַנציק יאר ער האט געהאט א לינגען אנטצינדונג ער איז צוזאמגעפאלן אינדערהיים און ער איז געשטארבן נו דארף מען זיך דאך גראד אומקוקן בשל מי הרעה הזאת איז ס'איז געשטארבן דריי תלמידי חכמים אין לאנדאן, און מ'האט זיך פארגעסן אומצוקוקן, אדער בעסער געזאגט מ'האט זיך נישט געוואלט אומקוקן ווייל מ'האט נישט געוואלט אויסזאגן דעם אמת וואס נישט ס'גייט פאר. עניוועי, יעצט האט מען דאך שוין די גאנצע זאך, מ'האט דאך שוין אויף וואס תולה צו זיין, ס'איז נישט דאס נישט, ס'איז פשוט ווייל מ'האט גענומען א תלמיד חכם, א גרויסן רב, פון די גרעסטע רבנים אין לאנדאן, עטס קענטס אייך פארשטעלן אז ער איז שוין פון די גרעסטע רבנים, ווער זענען שוין די קלענערע רבנים, ער איז דער. ר' חיים האלפערן, דער רב פון קהילת דברי חיים. בקיצור, מ'האט געמאכט א בזיון פון א תלמיד חכם, מ'האט געמאכט פאטאס פון אים, ס'איז געקומען פרויען לייט'ס וואס האבן געזאגט אז ער האט מיט זיי געוואוינט און מיט זיי געהאט צו טון, און ממילא שטראפט אונז דער אייבערשטער, זאגט ער מ'זאל וויסן מ'האט מבזה געווען א תלמיד חכם, און ביי יקום פרקן זאל מען עס אינזין האבן מיט גרויס כוונה, און אויכעט אז מ'זאל. אבאכט געבן מ'זאל מער נישט מבזה זיין קיין תלמידי חכמים, און ס'קומט שוין די טעג פון אלול און ראש השנה און יום כיפור, בקיצור און מ'זאל אויך מאכן א תענית פון א האלבן טאג ערב ראש חודש תמוז יום כיפור קטן, דער אייבערשטער וועט העלפן עס וועט מער נישט געשען אזאלכע זאכן ביי אונז אין שטאט.

נישט אנרירן א נגיעה אשה נדה ווען מען נהנה ל ווען מען איז מתכוון ליהנות בה זאגט די גמרא ווען ער איז גרויס ווי משה רבינו וואס ער האט גענומען די תורה פון סיני עט ער אריין גיין אין גיהנום גייט מען יעצט און מען נעמט זיך אן אויף אזא שייגעץ אויף אזא בעל עבירה ער געזעסן אין יחוד כסדר מיט פרויען ער האט גערעדט מיט זיי זאכן וואס מען טאר נישט רעדן ער איז נישט קיין לייסענס סייקאלעדזשיסט נישט קיין לייסענס סייקייטריסט אבער סך הכל גארנישט מיט נישט א דרעטליגער. און שכל מעשיו איז געווען מנוגד צו די הלכה, קומט יעצט אן אן אלטערער קוקם און ער גייט זיך גאר אננעמען פאר אים, און יענער יונגערמאן איז וועגן דעם געשטארבן. זאג, און פארוואס זענען געשטארבן די דריי אידן פאר א יאר מיט אזא ביטערן אומגליק אין די מקוואות, אלע אין א מקווה און אין א וואסער און זיך דערטראנקען, פארוואס זענען זיי געשטארבן? דארט האט ער נישט געוואוסט וואס צו זאגן ווייל דארט איז נאך נישט געווען חיים'ס פרשה בגלי איז ער שטיל געשוויגן יעצט אז ס'איז שוין דא חיים'ס פרשה בגלי איז ווייל מ'האט פארשעמט דעם תלמיד חכם אפשר ווייל דער תלמיד חכם האט מזנה געווען און אפשר ווייל אין די שול ווי די דריי אנדערע רבנים זענען אז האבן געלערנט און געדאווענט איז דארטן דא זנות מיט אשת איש ס'איז דא א גט מעושה דארטן. אפשר דאס איז געווען די זאך? ווער ווייסט ווי האסטו אויסגעטראפן אז דאס איז געווען דער חטא? און לאמיר דיך פרעגן אן אנדערע זאך, אפשר איז עס געווען ווייל דו האסט געגראבן די טויטע? אפשר, איך ווייס נישט, קען זיין מ'האט גענומען ראשונים, א בית החיים פון דער צייט פון די ראשונים, און מ'האט עס מפנה געווען, גוים האבן עס געטון, ס'איז געווען אן השגחה, איך האב געזען ווי זיי שלעפן זיך ביינער אין די גאס זיי פאלן פון די לאסט. מאשינען, און איך ווייס נישט ווער ס'איז געווען בכלל דארטן דער רב, און אליקים איז דער אתרא קדישא אין לאנדאן צו אין גאנץ יוראפ. אזוי זעהן מיר אונז אויס, און ער האט געטראפן יעצט דעם חטא. נאך א זאך אליקים, אפשר איז ווייל ס'איז דא אינטערנעט, און היינט כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז געפאלן א שר גדול בתורה, חוסטער רב אין ירושלים איז געפאלן נעבעך א קרבן, ווייל דאס קינד איז געקומען אויסזאגן. אפשר ווייל אלע רבנים מאכן משכב זכר? אליקים, איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו ביסט ריין? זאג, דו האסט קיינמאל נישט געמאכט משכב זכר מיט קינדער? דו האסט קיינמאל נישט מכשיל געווען בחורים? האסט דאך א ישיבה אלע יארן. איך ווייס נאך נישט דיין סטעטוס, אונז ווייסט מען שוין היינט גארנישט. אז חוסטער רב טוט עס, און גאלאנטער רב האט עס געטון, און ער טוט עס נאך היינט אויך, און ווי א רב ווי א רבי איז ער א חזיר א נואף. און ס'איז דא נאך אן אייניקל פון ר' מרדכי'לע נאדווערנער, דער וואס ס'קומט שנארן דא אויף אמעריקע, ער וואוינט אין ירושלים. ער איז א ברודער פון דעם חיים ברוך לייפער פון טאהש. א יעדער טוט עס היינט, יעדער רב האט עס געטוהן ביז יעצט, נאר מען האט עס נישט געכאפט, יעצט הייבט מען עס אן צוביסלעך צו כאפן, סאו אפשר איז דאס די חטא, אפשר וועגן דעם איז דער אינגערמאן געשטארבן, און אפשר איז דער אינגערמאן אינגאנצן נישט געשטארבן פון א לינגען אנטצינדונג, אפשר איז ער געווען פון אווער דראג, אפשר איז ער א וויקטעם. שור, מען האט געהאט גענוג פאוער אז מען זאל. געבן צו א פארדריי די גאנצע זאך. רב אשר נאראלער מען זאל גיין צו די רבנים זאל מען גיין וואס? ווען דו'סט גיין צו א רב וועט ער דיר אליין מאכן משכב זכר קוק אן וואס דא איז געשען יעצט אין ירושלים ס'איז אנבעליוועבל. שוין, יעצט האב איך געוואלט רעדן וועגן נאך אן ענין, כ'רעד מיט רבנים פון ארץ ישראל, זאגן זיי מיר זיי זיך גרייט אויפצוהייבן דעם הוט פאר מיר, זיי זאגן נאך די מעשה פון דעם חזיר פון דעם חוסטער רב וואס ער גייט מיט סטראקעס אין די וואך און ער גייט מיט ווייסע זאקן, אויב דאס האט געקענט געשען האט איר געווינען בגדול, אונז גיימיר אויפהייבן דעם הוט פאר אייך. ס'האט קיינער זיך נישט געטרויט צו רעדן, זיי האבן אלע געוואוסט, אין די עדה איז געווען א רב מיט פינף און דרייסיג יאר צוריק וואס ער האט אויכעט יעדן יונגל אין די מקווה מכשיל געווען מיט משכב זכר, געווען דער גרעסטער רב, דער גרעסטער פוסק ביי די עדה החרדית. און מען איז געקומען זאגן פאר די רבנים דעמאלטס, מען איז געקומען זאגן פאר דער ראש בית דין, איז דעמאלטס געווען ר' פנחס עפשטיין, האט ער געזאגט איך קען אים גארנישט זאגן, ער איז א גרעסערע תלמיד חכם פון מיר, און סוף איז געווען אז דער תולדות אהרן, ער האט עס גענומען אין די הענט, ר' אברהם יצחק קאהן, האט גערופן א מיטינג אין ביים בית דין, ביי די עדה החרדית, און דער רב איז געקומען, האט זיך אוודאי געמיינט מען וועט אים פרעגן א שאלה, איז געגאנגען דער ר' אברהם יצחק קאהן, דער תולדות אהרן רבי, און ער האט אנגעהויבן צו שרייען אויף אים דו שייגעץ דו מנוול זאלסט קיינמאל מער נישט אריינקומען דא אין דעם אפיס, דו ביסט א משכב זכר'ניק, דו האסט מטמא געווען צענליגע קינדער, און ער האט אים ארויסבאגלייט מיט שלעק, די וואו נעמט מען אהער דעם תולדות אהרן רבי, און בעסער געזאגט, ער איז געווען א יחיד בדורו, ווען דו האסט צאמזעצט למשל היינט דעם בית דין צו די התאחדות הרבנים, קענסט זיך זען אויף די אלע אונטערשריפטן ווער עס האט אונטערגעשריבן, עלף פון זיי זענען באקאנטע חזירים פאר די שטאט. און זיי שעמען זיך נישט זיך אפצושטעלן און יענעם אראפצואוואשן. מענדעלע חזיר האט געגעבן א חתימה אויף מיר און זיין שוואגער שמעון זאב מייזעלס האט געהאט צוטון מיט אן איישיע סיזש וואס מען ווייסט, איך ווייס נישט מיט וויפיל נאך וואס מען ווייסט נישט, פון מאנרא איז ער געקומען אויף קווינס צו אן אשת איש אין א האטעל. ער גייט זיך שלאגן מיט מיר און ער גייט זאגן אז איך בין גאר דער מנוול. ער טוט מעשה זמרי און איך בין דער מנוול. דאס איז וואס דא גייט פאר. סאו מ'האמיר נישט דעם. דעם דעם תולדות אהרן רעבן אז ער זאל קענען שרייען, און מ'האמיר נישט אויף וועם ער זאל קענען שרייען ווייל ער וועט זיך נעמען שרייען קען ער אויסווארטן די גאנצע עדה החרדית און די גאנצע התאחדות רבנים זענען אלע חזירים פון קאפ ביז פיס, די ירושלימ'ע רבנים'ס היסטערי קען איך נישט אזוי קלאר, כ'מיין זיי האבן א בעסערע היסטערי ווי די אמעריקאנער, די אמעריקאנער קענען מיר אונז נואפים ערשטע דעגרעד, טאמער איז ער נישט קיין נואף האט ער גענומען געלט פון נואף. פון זיין פון די ניאוף אבער דא זענען זיי ביידע גלייך די ערץ ישראלדיגע מיט די אמעריקאנע רבנים קיינער האט נישט געוואלט אפשטעלן דעם זנות פאר ניין יאר צוריק בין איך געווען אין ירושלים כ'האב געזען ווי אן אלטער איד מאכט אין שוויץ משכב זכר פאר א זיבן יעריג אינגל כ'האב פיקטשערס דערפון כ'האב געכאפט פיקטשערס כ'האב געשריגן איך וויל א ישיבת בית דין איז געקומען חיים ראובן דאווידאוויטש ער איז געגאנגען מיט א נעשי פיש אין די גאס אין ירושלים און ער שעמט זיך נישט יעצט צו רעדן פון צניעות. די גדולים זענען די אלע רבנים יעדער האט מורא געהאט זיך צו עפענען דאס מויל ס'איז א מורא'דיגער אומגליק ס'איז אן אומגליק יעדער רב האט מורא זיך צו עפענען דאס מויל יעצט וועט מיר גיין ווייטער ס'איז דא א פראבלעם מען גייט נעמען בחורים און מיידלעך אין מיליטער ס'איז דא איין אלטער איד וואס ער הייסט שטיינעמאן ביי אונז האט מען געזאגט אין חדר א ליטוואק האט א ציילעם אין הארץ וועסט אויפשניידן איינעם א ליטוואק דאס הארץ און זעהן ס'נישט דא קיין ציילעם וועט זיין ווייניגער א ליטוואק איז א סימן ער איז נישט געווען קיין ליטוואק מיר האט א רב געזאגט אז די מועצת גדולי התורה האבן געוואלט מאכן א פראטעסט אז גאנץ ירושלים זאל זיין פול פון איין זייט צום צווייטן א קאר זאל נישט קענען דורכפארן ווער שטערט עס? דער ליטוואק מיטן ציילעם אין הארץ שטיינעמאן ס'אינטערעסירט נישט אז ער איז הונדערט יאר אלט און ס'אינטערעסירט נישט אז ער הייסט א וואוילער איד און אן ערליכער איד ס'דא א באקאנטע זאך אז די גרא האט געלייגט אין חרם דעם בעל שם טוב, דערציילט מען אז דער איד וואס האט געזאגט די לשון הרע'ס אויפן בעל שם טוב האט אים דער בעל דבר אפגעהיטן זיבעציג יאר דאס מויל ער זאל נישט רעדן איין ווארט לשון הרע קיינמאל, האט די גרא געוואוסט אז דער איד זאגט מסתמא איז דאס אמת, אזוי דערציילט מען, כ'בין זיכער ער האט נישט גענומען די לשון הרע'ס פון עניבאדי, און דער בעל שם ווייסט מען דאך איז געווען אן אש להבה, כ'מיין איך דארף ענק נישט פארקויפן ווער דער בעל שם איז געווען, מען דערציילט. ס'איז דא אין די געשיכטעס פארציילט מען אז דער בעל שם איז געווען נחבא אל הכלים ער איז געווען א שוחט און דער פני יהושע איז געווען דער רב דארטן ווי דער פון די גלילות ווי דער בעל שם פלעגט שעכטן ס'איז געווען א תקנה אז יעדע האלבע יאר האט געמוזט יעדער שוחט קומען ווייזן דעם חלף פארן רב פארן פני יהושע און דער בעל שם הקדוש איז געקומען איינמאל און נאכאמאל נו זאגט אים דער פני יהושע איר דארפט נישט קומען איך טו אייך עקזעמפטן איר מוזט נישט קומען יעדעס האלבע יאר. פרעגט אים דער הייליגער בעל שם טוב פארוואס, פארוואס דארף איך נישט קומען? זאגט ער ווייל אויף אייער חלף זעה איך דעם שם הוויה כסדרן. ווער דער בעל שם איז געווען דארף איך ענק זאגן, אינעם עולם התורה, איך רעד נאך נישט אין עולם החסידות און אין עולם הדביקות און עולם התפילה, אפילו ביי אזא מענטש ווי דער פני יהושע וואס כל התורה כולה איז געווען ביי אים אין די האנט, האט משיג געווען ווער דער בעל שם איז געווען. נאר וואס דער סמך מם האט געוואלט ס'זאל זיין א מחלוקת צווישן גרא און צווישן בעל שם, און מען האט געלייגט דעם בעל שם אין חרם, ס'איז דא א חרם וואס דער גרא האט געלייגט אויפן בעל שם און זיינע תלמידים, און דאס האט אויסגע נאך, דאס וועט נאך מעכב זיין די גאולה נאך און נאך, ווייל ס'וואלט געווען ווען אחדות וואלט אלעס אנדערש געווען, אבער על כל פנים איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם סאבדזשעקט, די זאך איז. אז דער שטיינעמאן איז א איד פון הונדערט יאר וואס האט זיך געשלאגן פארן אייבערשטן און געלערנט תורה, נאר אזא צדיק האט דער בעל דבר אריינגעכאפט אין די מקור הקליפה און די מקור הטומאה. פלוצלינג איז ער געווארן א גרויסער פארשטענדעניש אין חינוך, און ער און ער פארשטייט אז די אלע בחורים דארפן גיין אין צבא. אנגעהויבן האט זיך עס אפאר יאר צוריק ווייל ס'איז געווען נושרים האבן זיך געדרייט אין די גאס, האט ער געטענה'ט שטאט זאלן זיך דרייען אין די גאס, גיי אין צבא. ס'איז אויך נישט געווען קיין סאלושען. איך קען א וויזשניצער אינגערמאן א חבר מיינער איז געגאנגען אין קוממיות נח"ל ווען קוממיות'ער רב האט געלעבט און דער אמרי חיים האט אים געשיקט ווייל ער האט געהאט א שוואכן קאפ צי האט נישט געוואלט לערנען האט ער מיר געזאגט אסאך מאל איך קען נישט מוחל זיין נישט דעם אמרי חיים און נישט ר' בנימין מענדלסון זיי האבן געוויסט וואס דארט איז פארגעגאנגען איר ווייסט ער זאגט מיר די למד וו כריתות האמורות בתורה איז געווען שפאקעלינג אין גומי דאס איז געווען קליין געלט וואס אונז האבן דארט געטוהן און יעצט גייט מען מאכן דאס איז די ישיבה מ'עט גיין אין צבא וועט מען גיין נאכדעם האט מען מיך גענומען אמאל ס'איז ארויף אין ארץ ישראל איך ווען איך קום נעמט מען מיך אלץ צו באקוקן אפאר מקוואות די רבנות האט צוגעלייגט אלע הענדיקעפ מקוואות האט מיך אראפגערופן איך זאל קומען בויען א מקווה אין נח"ל חרדי האב בין איך אראפגעפארן דארט מ'האט מיך גענומען מיט א מיליטערישן דזשיפ און אריינגעקומען אין באסיס כ'האב געזעהן אזאלכע זיסע קינדערלעך ירושלימ'ער קינדערלעך מיט שיינע געדרייטע פאות. מיט א קליין גוט ווארט, מיט א קליין עפערט, ווען דער ראש ישיבה זאל נישט ארויסווארפן די בחורים אין די גאס, ימח שמם וזכרם פון יעדן ראש ישיבה וואס האט ארויסגעווארפן א בחור אין די גאס, ווען מ'וואלט זיי דען ווען נישט ארויסגעווארפן אין די גאס, מיט א ליטל עפערט, מ'וואלט זיי געקענט מאכן קעכערס, מ'וואלט זיי געקענט מאכן שומר הכלים אין א ישיבה. און יעדע ראש ישיבה וויל האבן די מצויינים. בקיצור, האב איך געזען דארט זיסע בחור'לעך, צובראכן און צוהארגעט, האבן נישט קיין פיוטשער און קיין תכלית אין לעבן, און מ'האט געוואלט אז איך זאל בויען דארטן א מקווה. נו איך האב אזוי גערעדט מיט די בחורים, פרעג איך זיי וואס טוט עטץ דא ביינאכט, זאגן זיי קוק הער, דא איז דא בערך פופצן הונדערט נח"ל חרדי, לעבן אונז א קילאמעטער אוועק אין וואלד איז דא עפעס כ'געדענק נישט צען צי צוואנציג טויזענט סאלדאטן וואס מען לערנט זיי וואס דאס איז פריי, זאגט ער ביינאכט ווי מיעט העלף וועי און מען טוט כל זנות שבתורה, קוואוט נחום ראזענבערג איך זאג עס איבער און ס'טוט מען כל זנות שבתורה, מיט אינגלעך, מיט מיידלעך, מיט וואס דו ווילסט. און דאס איז די ישיבה פון א בחור וואס ער דרייט זיך אין דער גאס. אזא פארקרומטער קאפ, א ציילעם אין הארץ, א ציילעם אין קאפ האט ער. אים נוצט דער סמך מם, ער איז היינט דער אפישעל, דער סמך מם האט זיך מלבש געווען דא אויף די וועלט אין שטיינמאן. דאס איז דער גרעסטער חורבן וואס עט זיין. שטאט מען זאל קוקן דע רייט וועי. מען נעמט די בחורים איז זיי מחנך, דו מוזט נישט מאכן פון יעדן בחור א תלמיד חכם, מען האט אינדערהיים אויך געהאט, ס'איז געווען ישיבות, דער ר' מענדעלע ווישעווער האט געהאט וואס בחורים האבן זיך געמוזט לערנען א פאך, ער האט געהאט פֿיר הונדערט בחורים, נאך מיטאג האט זיך איינער געלערנט סטאלעריי, איינער דאס, איינער יענץ, און אויב דארף מען נעמען גוטע מגידי שיעורים, מען זאל זאגן פאר זיי שיעורים, און די ישיבה זאל האבן אביסל אהבת התורה. מגיד שיעור זאגט א שיינעם קצות מיט א גוטן פלפול וואס דאס לעבט נישט אויף דעם שוואכן בחור, ברענג אים ארויס מיט שיינע זאכן ווי הייליג די תורה איז, ברענג אים ארויס פון דעם וואס ער דאווענט מיט מנין יעדן טאג ווי הייליג דאס איז ביים אייבערשטן, דאס טוט מען נישט און נאאא יעדער וויל מצוינים די גאנ גזירה פון נחל חרדים פון נעמען בחורים אין מיליטער און מיידלעך איז ווייל עטס האטס ארויסגעווארפן די בחורים און די מיידלעך די ראשי ישיבות האבן דאס אנגעארבעט זיי וועלן פון גיהנום נישט ארויסגיין און שטיינמאן עט זיין דער ערשטער וואס וועט אריינגיין דארטן ווייל ער האט עס אלעס צוגעלאזט זאגן מיר רבנים וויפיל גדולי התורה וויל מען מאכן א פראטעסט עס וויל מען איבערקערן ארץ ישראל שטיינמאן שטייט און ער לאזט נישט קיינעם טון גארנישט זאגט מיר דער רב איר זאלט וויסן הרב ראזענבערג איך זאג אייך, איך קען נישט גלייבן אייער מלחמה וואס איר האט געמאכט מיט די פעדאפייל, ווייל די זעלבע מענטשן האבן געשטערט אייער מערכה אויך. וויאזוי איר האט עס געקענט דורכברעכן וועל איך נישט פארשטיין, אבער כ'זאג ווייל דער אייבערשטער איז מיט אונז. ווען עטס זאלטס ארויסגיין קעגן שטיינמאן עט עס זיין הרים כדונג נמסו, ווי א שטיק אייז עט ער זיך אויפלאזן, ער איז א גארנישט, ער האט א צלם אין הארץ, ער בייגט זיך צו יאשקע פאנדראק יעדע נאכט ווען קיינער זעט. א זאג זייער אנצודרייען אויף כלל ישראל, עטס מיינטס אז טאמי לפיד'ס זון טוט דאס? ניין עטס האטס א טעות, ער וואלט קיינמאל נישט געטשעפעט מיט די פרומע, דאס טוט שטיינמאן ווייל זיי האבן באקומען גרויס געלט, ער האט מיר געזאגט דער רב זאגט מיר אזוי, ס'דא א קאמיטעי און די קאמיטעי זענען די גבאים פון שטיינמאן און די גבאים פון ר' חיים קניבסקי, די גבאים פירן די גאנצע זאך וואס דארט גייט פאר, מ'האט זיי צוגעזאגט מיליאנען און זיי גייען דאס דורכברעכן. דאס זעלבע ווי מען זאגט צו אין ניו יארק, מען זאגט צו דאס וויילן פאר געי רייטס, אז מען זאל חתונה מאכן א זכר מיט א זכר, געט מען אונז וויפיל געלט מען וויל, נישט פאר מיר חלילה, פאר סאטמאר, פאר די או יו, פאר די אלע. דאס איז אזא מכה שלא כתובה בתורה, אונז כאפט מען נישט וואס די מנהיגים טוען מיט אונז. ער פרעגט מיך דער רב וויאזוי האט איר געכאפט אין דעם זנות פרשה אז איר דארפט זיך שלאגן מיט די רבנים, זאג איך איך האב עס נישט געכאפט, זיי האבן מיך געלייגט אין חרם און ארויסגעווארפן, האב איך דאך געוואוסט איך האב שוין עניוועי נישט וואס צו פארלירן. עס זאלן קומען ערנסטע עסקנים און נעמען די שטיינעמאן שם רשעים ירקב ימח שמו וזכרו ער איז א עוכר ישראל און ווען מען זאל נעמען דארטן חיים קניבסקי קנקבסקי קשמבסקי ווי ער ווישט זיך ער זאגט א דעת תורה ווער איז ער ער קען לערנען יא אז איך וויל וויסן א שאלה אין די גמרא איז ער גוט זיי ברענגען אונטער כלל ישראל און דער בעלזער זיצט דארטן ער מאכט זיך גרויסע חתונות און ס'אינטערעסירט אים נישט עס זעהט די גאנצע עולם די גאנצע וואס געקומען צו די חתונה, דאס גייט אמאל זיין חיאל'ניקעס, דאס גייט אמאל אויסגעשמד'ט ווערן און אויסגעשאסן ווערן, און קיינעם אינטערעסירט נישט ווייל יעדן שטופט מען די רייט אמאונט אוו מאני וויפיל מען ברויך. אזוי האט מיר א רב געזאגט וואס איז אין די מועצת גדולי התורה און שרול האגער, דער וויזשניצער רבי איז דאך סתם א טיפש פון די גאס, נו ווי ווי וועט מען אונז אנקומען? ס'האט מען זיך אלץ פארלאזט אויף די רבנים, ס'איז אלץ געווען וואוילע רבנים. היינט איז נישט דא. די מדינת ישראל געט גענוג געלט אז זיי האבן יעדן רב אין פאקעט. יעצט דער רב אליין איז נישט די גרויסע פראבלעם. דער רב אליין סופאוזינג איז אן ערליכער. די אלע ארום און ארום און ארום און ארום. אונז האבן דאך דאס מיטגעמאכט מיט אונזער הייליגן רבין דער סאטמאר רב, דער געווען א קדוש עליון געפלאמט פארן אייבערשטן. און ליטל דיד הי נאו אז זיינע נאנטע מענטשן האבן פון באנק לאומי גענומען געלט אים צו בויען די שטעטל און זיי האבן אלע געמאכט געלט אויף אים. און אים האבן זיי געזאגט ניין מען נעמט נישט קיין געלט. מ'האט גענומען סקול באסעס פון די יו דזשעי עי. יונייטעד דזשואיש אפיעל, און מ'האט געזאגט ניין רבי ס'איז גארנישט מ'נעמט נישט אונז זעמער הייליג, און דערפאר האבן מיר צוגעשטעלט אזא דור קוק וויאזוי מ'זעהט אויס, יעצט האמער דא טויזענטער נושרים, פון ווילימסבורג איז דא משך די לעצטע צען יאר איבער דריי טויזענט נושרים, פון בארא פארק הער איך איז דא איבער פופצן טויזענט, ס'אן אומגליק וואס דא גייט פאר, יעצט גייט עס אן אין ארץ ישראל מ'גייט אפפירן אלע בחורים מיט אלע קינדער. יעצט, אמאל האט זיך עס אנגעהויבן דער געדאנק, ווען מען האט ארויסגעווארפן די בחורים, ווארפט ארויס א בחור, זיך געדרייט אין די גאס, איז בעסער ער זאל זיך גיין לערנען א פאך, נישט געווען בעסער, אבער איך זאג דאס איז געווען דער געדאנק. היינט גייט מען שוין נעמען יעדן אפילו ווען איינער וויל לערנען. און גלייבטס נישט אז טומי לפיד'ס זון טוט דאס אן דעם וואס די מועצת גדולי התורה העלפט אים צו. יעצט די מועצת גדולי התורה טענה'ן אז זיי זענען נישט אינגאנצן מיט אים, ס'איז די פאר גבאים פון. שטיינמאן און די פאר גבאים פון קניעווסקי, די ארבעטן אן די גאנצע זאך, און די גייען אונטערברענגען אידישקייט. רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, יעדע ראש ישיבה וואס האט ארויסגעווארפן אין זיין לעבן א בחור, ער וועט ווערן פארפאלן אין שאול תחתית אויף אייביג, ווייל עטס האט עס אנגעארבעט. איך האב דא א פירסט קאזין, א וואויל א וואוילער איד, דאוונט מיט מנין יעדן טאג, און ער לערנט און ער זאגט חק, דערציילט ער מיר אז ווען ער איז געווען א יונגל אין וויזשניצער תלמוד תורה איז דער באטלאנער רב האט אים ארויסגעווארפן ווייל זיין טאטע האט נישט געהאט צו באצאלן איך ווייס די פֿופֿצן דאלער א חודש, זאגט ער דו ווייסט וואסערע א ווייטאג דאס איז געווען פאר מיר צווישן אלע חברים מיך ארויסצואווארפן, וויאזוי איז סאטמאר אזוי געוואקסן ווייל רבי יודל ראזנבערג האט יעדן אריינגענומען, נישט געהאט צו צאלן האט ער געזאגט צאל נישט, נאר אזוי איז סאטמאר געוואקסן איבער אלע מוסדות. וויאזוי האט מען געמעגט ארויסווארפן א בחור ווייל דער טאטע האט נישט צו צאלן? ער זאגט ס'האט אים גורם געווען אזא עגמת נפש א גאנץ לעבן ליידט ער פון דעם, און אזוי האט מען געטון מיט יעדן, און נאך שפעטער ווען סאטמאר איז געווארן גרויס האט מען געטוישט רבי יודל, איז אריינגעקומען דער רשע ידידיה פרידמאן, נישט משה פרידמאן טעראריסט, ס'איז געווען אן אנדערער, נאך א שייגעץ אינדערהיים געווען, ער האט געהייסן ליפא פרידמאן. דער רשע ידידיה האט אויך געזאגט, נא נא נא, אדער באצאלסט אדער גיי אין דר'ערד. יעדער ראש ישיבה און יעדער איד וואס ער האט צוגעקוקט און יעדער מנהל, ס'האט געלאזט מען זאל ארויסווארפן א בחור אדער א מיידל, וועט פון שאול תחתית נישט ארויסקומען, און דאס צאלט אונז יעצט דער אייבערשטער פאר די גזירה. סאו האמיר איין עצה, זיך צורייסן די קליידער און תשובה טון צום אייבערשטן, און זאגן שטיינמאן אז ער זאל גיין אין גיהנום נאך ביים לעבצייט, און קניעווסקי זאל אים נישט צוהעלפן, און דעמאלטס אז מ'וועט תשובה טון צום אייבערשטן, און מ'וועט גיין צו א פראטעסט, וועט מען קענען מאכן א דיעל. ווען נישט העט מען נישט מאכן קיין דיעל, און דאס זאג איך ענק, אויב די תלמידי חכמים און די בחורים און די אינגעלייט העבן נישט לערנען תורה, העט אסאד אויסבלוטיגן יעדן איד פון אין ארץ ישראל, יעדן, און פארלאזט ענק נישט אויפן אייבערשטן ווייל דער אייבערשטער זאגט אין אלע פסוקים אין נביא כי אינני בקרבכם, אנגעהויבן פון חומש און אין אלע פסוקים פונעם נביא, דער נביא זאגט. עטס האטס געזינדיגט, עטס דרייט קערט ענק נישט צוריק צו מיר, איך בין נישט מיט ענק. ס'איז א געפערליכע גזירה אויף כלל ישראל. ס'איז נאר נישט דא די ערנסטע רבנים און די מנהיגים וואס זאלן קענען צוקומען צו קניבסקי'ן און צו שטיינעמאן זיי מסביר זיין אז דאס איז נישט קיין סעלושען. סעלושען איז אז א בחור זוכט זנות ער איז יונג, ס'איז כאש בנעורים, ער וויל זינדיגן, וויל איך אים געבן ער זאל קענען גיין ביינאכט צו א גרויסן בסיס און אינמיטן וואלד טרעפט מען זיך האלב וועגס זאל קענען טון זנות, אוודאי דער בחור זאל גיין אין מיליטער, זיך מוסר נפש זיין. און נאכדעם האב איך אסאך חברים זיי קאלן מיך פון ארץ ישראל אז זייערע טעכטער, מען קען היינט נישט קאנטראלן א מיידל, מיידלעך זאגן איך וויל גיין אין שירות לאומי, איך וויל האבן א פאך, איך וויל מיך אויסלערנען, איך וויל ווערן אן אחות, איך וויל ווערן עפעס. דאס וואס כ'האב אייביג געשריגן, רבי אהרן קאטלער זכרונו לברכה האט געזאגט, נישט לערנען קיין שום לימודי חול, ווען ער האט געענדיגט אז מען זאל ביי אים נישט לערנען האט ער געזאגט יעצט וועל איך ארום פארן אין גאנץ אמעריקע איך וועל צומאכן לימודי חול, און ער איז געשטארבן, דער אייבערשטער האט אים אהיים גענומען. ער האט אים נישט געברויכט דא, ווייל דאס איז געווען דער נארישסטער געדאנק וואס א מענטש קען האבן, דו קענסט נישט וואוינען אין א מדינה אן לימודי חול. און דו קענסט גארנישט אויפטון, מען מוז ווערן א וועלפעיר רעסיפיענט און וועלפעיר האט שוין צוגעשפארט. זיין אייניקל אהרן קאטלער קען גוט ענגליש און ער האט אפגע'גנב'עט מיליאנען און ער איז דער וואס ענדארסט אלע משכב זכור'ן קאנדידאטן. א מענטש מוז לעבן אין א מדינה נארמאל, דו קענסט נישט לעבן ווי א צודרייטער. סאו דא מוז זיין גרויסע טשעינדזשעס געמאכט, ס'נאר נישט דא ווער ס'זאל עס טשענדזשען, ווייל די פאר רשעים וואס זיי פירן קענעווסקי און זיי פירן שטיינעמאן, די האבן אוועקגעלייגט מיליאנען, ווען אסאד העט שיסן באמבעס העט ער פארן אין די שווייץ און דארטן אויסוואוינער. און די אנדערע רבנים און ארום און ארום האט מען דאך געזעהן וואס רבנים זענען, זיי האבן זיך מורא צו עפענען דאס מויל, שטייט פני הדור כפני הכלב, זאגט דער סאטמארער רבי אז א דאגי ווען ער לויפט ביז צו די סוף גאס פארן באלעבאס, און סוף גאס שטעלט ער זיך אפ און דרייט זיך אויס קוקן ווי דער באלעבאס העט גיין און דארט גייט ער נאך, דאס זענען אלע רבנים. דאגי פעיסעס. איינציגע זאך וואס זיי טוען נאכנישט איז זיי זאגן נישט אאוו אאוו, זיי זענען דאגיס. האבן מורא צו זאגן א ווארט. אויף דעם דארף איך האבן זאל האבן א גרויסן עולם און פארפירן דעם גאנצן עולם. ס'איז א גרויסער פראבלעם רבותי. דאונט טעיק איט סימפל, דאונט טינק איט סאו סימפל. די גאנצע מדינה איז איין שטיק זנות, אלע פרומע, כ'רעד שוין נישט פון די רבנים, פון זיי רעדט מען דאך נישט, זיי מעגן דאך. זיי זאגן, דו ביסט מיין, דיין ווייב איז מיין, דיינע קינדער זענען מיין. מ'האט ווידער יעצט איינגעזעצט אין ארץ ישראל. מ'האלט אין איין איינזעצן. מ'האט איינגעזעצט איינעם פון בית שאן, ער האט דריי קינדער, א אכט און א ניין און א דרייצן יעריג אינגל, האט ער נעבעך געטון וואס מ'טאר נישט. נאכדעם האט מען אין ירושלים א זעקס און פערציג יעריגן חרדישן מענטש, ארץ ישראל שרייבן זיי נישט קיין נעמען, זיי טארן נישט, האט מען אים איינגעזעצט ווייל ער האט געטשעפעט אסאך מיידלעך פון זעקס ביז אכט יאר. און דער עולם כאפט נישט אז מען דארף וואטשן די קינדער, עס קומט יעצט די לאנגע זומער נעכט און גארנישט, קיינער טוט גארנישט. מען האט איין פראבלעם, נחום ראזענבערג האט א האטליין, ס'איז מוראדיג זאליק האט דער פעדער אפגעריסען, ער האט א פראבלעם, מיט מיין האטליין האט ער א פראבלעם. אלע זנות וואס גייט פאר ביי אים אין תלמוד תורה און אין ישיבה דאס האט ער נישט קיין פראבלעם, בחורים כאפן היטש און זיי דרייען זיך, שלום שניצלער איז געווען דער וואס האט זיי געטראגן יעדעס מאל ווען זיי האבן פארשפעטיגט, ס'איז אלעס נישט געווען קיין פראבלעם. ס'איז דא איין פראבלעם נחום ראזענבערג. ס'איז דא לעצטנס אלע צייטונגען שרייבן שוין אויכעט וועגן וואטשן די קינדער סעיפטי, די אלע צייטונגען. המודיע ווער דו ווילסט, אבער איין זאך וועסטו מערקן, פון סעקשועל אביוז ווילן זיי קיינמאל נישט רעדן, ביי דעם האבן זיי נאך אלע מורא, פארשטייסט, דאס הייסט נאך מנוולות, טוהן מעג מען עס נאר רעדן טאר מען נישט. יעצט אין לאנדאן האט מען געמאכט יעצט זייער אסאך נייע געזעצן וועגן טשיילד סעיפטי, איך האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, ווער ס'וויל קען עס ליינען. און אונז ארבעט מען מיט זיי, א סוף וויל מען אז אין אמעריקע זאל אויך זיין די אלע זאכן, זאל זיין שטרענג טשיילד פראטעקשאן, יעצט איז דא א צייטונג ס'הייסט עשבערי פארק פרעס, ס'הייסט APP, און דאס פארט ארום אין לעיקוואוד, שרייבן זיי, מעי פיפטין האבן זיי געשריבן א ביוטיפול ארטיקל.

און די זעלבע זאגן זיי טוען די גלחים דארטן, און זיי שרייבן אז קיינער איז נישט אבאוו די לאו, סאו ברוך השם ס'פארט קיין עין הרע, ס'פארט גוט, וועט זיך ענק אויסלערנען, רבנים האבן געמיינט זיי האבן א כח, ס'האט גארנישט ס'איז אונז דר'ערדליגערס, עטס קענט שיקן בחורים און מיידלעך אין צבא, כ'האב געוואלט וויסן צו צו שטיינעמאנ'ס קינדער און אייניקלעך שיקט ער אויך אין צבא, צו נאר יענעמ'ס, יענעמ'ס קינדער האט ער נישט קיין רחמנות, יעצט האט זיך אויסגעבראכן א גרויסע מלחמה, די אר סי עי, דאס איז די ראביניקעל קאנגרעס אוו אמעריקא, זייער הויפט רב, איינער פון די רבנים זייערע, איז בעלסקי. בעלסקי איז דער גרויסער שייגעץ, דער רשע, דער עוכר ישראל, וואס ער האט געהייסן אז מען זאל מצער זיין וויפיל מער מען קען דעם וויקטעם פון קאלקא, כדי ער זאל מוזן צוריקציען. א שאנדע און א שפאט אזאנס צו טון. שטעל דיר פאר. יעצט ס'דא ר' שמואל גאלדין ער איז די פרעזידענט אוו די אר סי עי, און ס'דא איינער ראביי מארק דרעטש ער איז דער עקזעקיוטיוו ווייס פרעזידענט פון די אר סי עי, זיי ווילן יעצט אפוואשן דעם חזר פיסל דעם בעלסקין און זאגן אז ער איז געווען קאנווינסט אז ס'איז געווען שקר ממילא האט ער אזוי געזאגט אז מ'דארף אים מצער זיין. נעווערדעלעס, זאגט שרייבן זיי דיו טו די פעקטס אוו די קאלקאס קעיס עז ווי אנדערסטענד דעם, די אר סי עי דיסעגריס וויט ראביי בעלסקיס דעפענס אוו די עדמיטעד פערפעטרעיטער. ס'טייטש זיי קריגן זיך יעצט, ס'דא א מחלוקת הפוסקים. בעלסקי דער עוכר ישראל האט געקריגן געלט זאגט ער מ'זאל אים רודף'ן דעם וויקטעם מיטן טאטן. יעצט דער ראביי שמואל גאלדען דער פרעזידענט פון די אר סי עי, און אויכעט ראביי דרעכט, מארק דרעכט, וואס איז דער עקזעקיוטיוו ווייס פרעזידענט, זענען אסאך מער נארמאלע מענטשן ווי דער בעלסקי, און זיי האבן דאך מורא פאר די אר סי עי'ס ווען מען זאגט זייער נאמען, און זיי הייבן אן שוין צו דרייען. אז בעלסקי האט קודם געמיינט אז די טאטע איז א ליגענער מיט די וויקטעם איז א ליגענער און יעצט ער הייבט עס שוין אן צו זעהן נו יעצט לאמיר פארשטיין אויב בעלסקי הייבט אן צו זעהן פארוואס מאכט ער נישט א פאבליק אפאלעדזשי פאר יעדן פארן טאטן און פארן וויקטעם פארוואס זעה איך נישט אז מען זאל אים צוריק נעמען אויף לעיקוואד ער זאל קענען האבן א שול. ס'הייסט האסט יענעם אנגערצח'נט, רצחת וגם ירשת, און יעצט האסטו מורא צו זאגן אן אפאלעדזשי? דו שייגעץ דו רשע בעלסקי, דו עוכר ישראל. און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך. זיי זאגן אז בעלסקי האט קודם געמיינט יענער זאגט ליגן, וויאזוי איז ער געוואויר געווארן אז ער זאגט דעם אמת? ווייל ער האט אליין מודה געווען? נו זענען דאך די רבנים גארנישט ווערד, ווייל ווען נישט דער קאורט וואס ער האט צוגעשטעלט נאך צוויי וויטנעסעס, וואלט דאך ווען געבליבן אז דער יונגל וואס האט געזאגט עדות איז א ליגענער. און בעלסקי אלס רב מיט זיין כח התורה וואלט געזאגט ער איז א ליגנער, דאס יונגל וואלט געווארן פארשעמט, דער יאסל קאלקא וואלט געקענט ווייטער טון זנות, און אלעס וואלט ווען געווען פארקערט קרום קאפויער. סא דא קענט עטס זעהן א מופת חותך אז די רבנים קענען נישט הענדלען סעקשועל אביוז קריימס, זיי קענען גארנישט הענדלען, זיי קענען אונז געבן טרייפות צו עסן, דאס איז אלעס וואס זיי קענען. דאס איז וואס בעלסקי טוט אלע יארן און וואס ער האט געטון יעצט אין קאליפארניע. אבער זעהסט דאך פון דעם אז זיי קענען נישט הענדלען קיין קעיס. סאו ווי שטעלט זיך אויף אשר נראלעך? ווי שוד גאו טו די רבנים? ווי זאגט בעלסקי מען זאל גיין צו א רב? ווי זאגן אלע רבנים מען זאל גיין צו א רב ווען זיי ווייסן זיי קענען עס נישט הענדלען? אלס רב אויס וואלט דאס אינגל געבליבן פארשעמט, דער טאטע וואלט געבליבן פארשעמט, און יאסל קאלקא וואלט ארום געגאנגען ווייטער מיט זיין ערוה שטופן אין קינדער. איז געקומען דער קארט און ער האט אים ארויפגעשטעלט און ער האט אנגעהויבן צו רעדן און ער האט געהאט א ריזיגן לויער פאר אפאר הונדערט טויזנט דאלער און ביפאר יו נאו איט אז ס'איז שוין געקומען איינער איז שוין געקומען נאך צוויי האט ער אים מודה געווען דעט וואס ען איזי וועי און ס'שטייט אים צו זיצן אסאך יארן יעצט וועט דער עולם אנהייבן צו פארשטיין פארוואס דאס ווארט גיין צו די רבנים איז א קריים ביקאוז דעי קענט הענדל איט ווייל קודם כל וואלטן די צוויי וויקטימס נישט געקומען צו די רבנים ווייל זיי וואלטן מורא געהאט אז זיי וועלן אויסזעהן ווי דער ערשטער וויקטים. און צווייטנס, צו דעם בעלזער שייגעץ, צום בעלזער רב, דער שייגעץ וואס ער לאזט אז דער פירער, איך מיין ער הייסט מיילעך פירער, זאל אים אפווישן דעם תחתון, און וועגן דעם דעקט ער יענקל שייגעץ שטיק. דאס איז דער בעלזער שייגעץ, דאס איז שוין דער גרויסער צדיק וואס האט געהאט יעצט די שענסטע חתונה וואס איז דא. דער זעלבער שייגעץ און דער זעלבער הינט. ווי אזוי קען מען גיין? מ'איז געגאנגען צום בית דין פון בעלז, און זיי האבן געזאגט אז צען צוועלף וויקטימס זענען אלע נישט באגלייבט. ווען דאס זאל זיין אין קאורט ביים דריטן וויקטים וואלט ער אנגעהויבן מודה צו זיין ס'איז אמת. ווייל דער בעלזער רב איז קראנק און שוואך און ער דארף האבן אזא איינער זאל אים מקנח זיין, טא ביי אים וועט ער קנח צואת בנו, איז נעמט ער דעם ברודער זיינעם און ער זאגט יא גריפירער דו גיי זיי מזנה מיט אלע מיינע בחורים איך גיב דיר פרי פאר אל מי, דעטס וואטס גאוינג אן. סאו פון דעם וועט עטס זעהן ווי ווייט ס'איז שקר אז מ'זאל פאלגן די רבנים אז מ'זאל גיין צו רבנים. דער בעלזער בית דין האט צוועלף וויקטימס געמאכט שטיל, און דא מען האט נאר געהערט ס'איז דא צוויי וויקטימס האט ער זיך אונטערגעגעבן. העסט דאך געדארפט שרייען אויף אלע וויקטימס ס'איז ליגנט, ס'איז נאר דיין ווארט קעגן זייער ווארט, דא וועט עטס יעצט זעהן. אין אינוועסטיגעישאנס איז די גאווערמענט א פאוערפול טול, א רב האט נישט דעם טול, איך געדענק ס'איז געווען דא מהדרין האט געהאט א דין תורה מיט גרויסע סוחרים. פיינער וויינבערג איז אויך געווען א שותף, האט מען געזאגט זאלן זיי שווערן אז ס'איז נישט אמת, האבן די רבנים געזאגט ניין ניין ניין ניין זיי וועלן שווערן פאר שקר, ס'איז צופיל געלט אינוואלווד דא. האטס אין קאפ, און ווער איז דאס געווען חשוב'ע אידן, מענטשן וואס אונז טראסט מיר זיי אויף כשרות. אבער אין קאורט, נאכן ערשטן וויקטים האט ער שוין מורא געהאט אויפן צווייטן צו זאגן ס'איז ליגנט. איך וויל ענק זאגן נאכאמאל רבותי, זאלטס קיינמאל נישט גיין צו א רב, צו א רב זאלט עטס גיין אים טראגן כפרות געלט, ער זאל זיין ענקער כפרה פאר גאנץ כלל ישראל. און זאלטס נישט פאלגן איין ווארט וואס זיי זאגן. שטיינעמאן וועט אונז זאגן אז אונזערע קינדער זאלן זיך גיין שלאגן אין פראנט, זאלן זיך זיינע קינדער גיין שלאגן, ער האט א לאנגע גרויסע בארד, גענערעלער זוכט מען אויך, און ער איז גענוג אלט, זאל ער גיין ווערן א גענעראל אין פראנט. ער וועט זיך זיצן אין בני ברק און זיך פרעסן דארטן און זויפן און פאפן, און ער וועט זאגן א מיינונג אז יונגע קינדערלעך שטאטס מען זאל, שטאטס דער שייגעץ, דער רשע, דער, דער יאשקע פאנדראק, דער קאטוילישער עידזשענט שטיינעמאן זאל זאגן. רבנים, מען טאר נישט ארויסווארפן קיין קינדער און קיין בחורים. זאגט ער, ניין, איך האב א סעלושען, ווארפטס ארויס וועמען עטס ווילטס, איך וועל זיי שיקן אין צבא. טאמער האט ער נישט קיין מיידלעך אין בני ברק, צו ער האט נישט קיין בחורים אין מקווה אין בני ברק, ווייל מען שטעלט עס אפ, ברוך השם, איך וועל אים שיקן אין צבא, דארט זאל ער גיין טון כל דבר אסור. שוין, דערווייל האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, זייטס געזונט.